השלמת פרשת ויגש, מען האלט קאפיטל מ ו פסוק ח'. גייט ער דא אויסרעכענען די נעמען פון די זיבעציג נפשות וואס זענען אראפגעגאנגען מיט יעקב אבינו קיין מצרים, און די סיבה פארוואס ער רעכנט עס דא אויס, ווייל ער וויל ארויסברענגען די גרויסע נס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט יעקב און זיינע קינדער, אז זיי האבן גענידערט קיין מצרים מיט בלויז זיבעציג נפשות, און אין א קורצע צייט זענען זיי געווארן. אזא גרויס פאלק פון שישים ריבוא מענער אין די עלטער פון צוואנציג ביז זעכציג, אויסער פרויען מיט קינדער, מיט עלטערע און אויסער נעבעך די אלע וואס זענען געווען און זענען אויסגעשטארבן, זיי האבן זיך עס מורא'דיג שטארק פארשפרייט אין גאר א קורצע תקופה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, די זענען די נעמען פון די קינדער פון ישראל, דער יעקב, וואס זיי קומען אראפ קיין מצרים, ער לייגט זיך אריין אין די צייט וואס די געשיכטע איז זיך פארלאפן, כאילו זיי קומען יעצט קיין מצרים, יעקב ובניו. די מפרשי הפשט זאגן אז דער פסוק איז א קלארע ראיה אז יעקב אליין ווערט אויכעט גערעכנט אין די זיבעציג נפשות, ער איז דער דריי און דרייסיגסטער נפש וואס ווערט אויסגערעכנט ביי די קינדער פון לאה, אנדערש ווי דער מדרש וואס רש י ברענגט אז מען רעכנט אריין יוכבד שנולדה בין החומות, און מיט אים איז געוועזן זיבעציג נפשות, און פארדעם רעכנט ער אים דא אויס, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן די עלסטע קינד פון יעקב איז געווען ראובן, זאגט רש י הבאים מצרימה, שטעלט זיך רש י בשעת מען האט געשריבן די תורה האט מען שוין געהאלטן א גוטע צוויי הונדערט און פופציג יאר נאך די מעשה, וואס הייסט זיי קומען? זיי זענען געקומען. אבער על שם השעה, וועגן די צייט בשעת די מעשה איז פארגעקומען, קורא להם הכתוב באים, ער לייגט זיך אריין אין די צייט וואס די מעשה האט פאסירט, כאילו מען פארציילט עס יעצט אז יעצט פאסירט עס, און פאר דעם שרייבט ער אז זיי קומען, ואין לתמוה על אשר לא כתב אשר באו, און מען דארף זיך נישט וואונדערן פארוואס ער שרייבט נישט א לשון עבר אז זיי זענען געקומען.

און ממה נפשך, זאל דאס מיינען אז ער האט חתונה געהאט מיט א כנענישע פרוי, וואס איז ער אנדערש ווי די אנדערע געשוויסטער וואס ביי אים שטייט דאס? רשי ברענגט דאך אראפ אין פרשת ויחי אז די קינדער פון יעקב האבן חתונה געהאט מיט נשים כנעניות און פארדעם האט יעקב נישט געוואלט אז זייערע קינדער זאלן צורירן צו זיין מיטה, כאשר צום, ער האט זיי באפוילען אז נאר די קינדער זאלען טראגען און נישט די אייניקלעך ווייל זיי שטאמען שוין פון כנענים, איז לויט די שיטה אז אלע שבטים האבן חתונה געהאט מיט כנענים פארוואס פונקט ביי שמעון ווערט עס ארויסגעברענגט? און אויכעט וואס איז די הכנענית עפעס א באקאנטע כנענית? דאס מאכט אונז טראכטען אז ס'קען נישט טייטשען הכנענית אז זי איז געווען א סוחר אזוי ווי מען טייטשט ביי יהודה, בת איש כנעני אז דאס מיינט א מענטש א סוחר. ווייל וואס איז די ה"א הידיעה, מען האט דאך קיינמאל נישט גערעדט פון די באקאנטע כנעני צו כנענית. נאר וואס דען, די פשט איז בן דינה שנבעלה לכנעני, ער איז געווען א קינד פון דינה וואס זי האט געוואוינט מיט א כנעני, שכם, וואס ער האט געשטאמט פון כנען, און שמעון האט מיט איר חתונה געהאט און געהאט דעם זון שאול, כשהרגו את שכם, ווען מ'האט אויסגעהארגעט די שטאט שכם, מ'האט געהארגעט דעם שכם וואס ער האט פארכאפט דינה, לא היתה דינה רוצה לצאת, דינה האט נישט געוואלט ארויסגיין פון זיין הויז, זי האט געהאלטן אז ס'גייט איר זיין אן אייביגע פלעק, וואס האט זי מיטצוגיין מיט זיי, זאל זי בלייבן דארט אליינס א גאנץ לעבן, זי'ט סיי ווי נישט קענען אויסמעקן דעם פלעק, און קיינער וועט נישט וועלן חתונה האבן מיט איר, עד שנשבע לה שמעון שישאנה, ביז שמעון האט געשוואוירן פאר איר אז ער וועט מיט איר חתונה האבן, און די מפרשים שטעלן זיך, וויאזוי האט ער געמעגט מיט איר חתונה האבן? מילא, ווי חזל זאגן אז מיט יעדן שבט איז געבוירן געווארן א צווילינג מיידל, און זיי האבן חתונה געהאט יעדער איינער מיט די תאומה, קען זיין אז די קינדער פון לאה האבן חתונה געהאט מיט א תאומה וואס איז געבוירן געווארן מיט איינע פון די קינדער פון רחל, צו פון בלהה צו פון זלפה, וואס וויבאלד די פרויען זענען נישט געבוירן געווארן פון די זעלבע מאמע ווי זיי, איז עס נישט געווען קיין שוועסטער פון איין מאמע, איז דאס מותר פאר א בן נח. אבער דא אז מ'זאל זאגן אז שמעון האט חתונה געהאט מיט דינה, וואס זי איז דאך געווען פון די זעלבע טאטע מאמע ווי אים, איז דאך דאס אסור לויט איין דעה. און זיי זאגן אז מען מוז טאקע זאגן אז דאס שטימט נאר מיט די אנדערע שיטה, די שיטה פון רבי עקיבא וואס האט געהאלטן אז ביי א בן נח איז מותר א שוועסטער סיי פון די זעלבע טאטע סיי פון די זעלבע מאמע, גארנישט איז נישט אסור. די טור זאגט אז לויט'ן מדרש שטימט עס זייער גוט, די מדרש זאגט אז די עיקר הריון פון דינה איז געווען בבטן רחל, נאר שפעטער צוליב די תפילות פון לאה וואס זי האט מתפלל געווען אז רחל זאל האבן א בן זכר און זי וועט נעמען די נקבה האט זיך עס ארומגעטוישט, קומט אויס אז די דינה איז ארגינעל נישט געווען קיין קינד פון לאה ממילא האט שמעון מיט איר געקענט חתונה האבן. דער אבן עזרא גייט דא מיט א פשוט'ע פשט, זאגט ער אז בן הכנענית מיינט אז זי איז געווען א טאכטער פון, אז דער שאול איז געווען א קינד פון א כנענישע פרוי, און נאר שמעון האט חתונה געהאט מיט א כנענישע פרוי און נישט די אנדערע געשוויסטער, פאר דעם ברענגט עס די פסוק ארויס, לגנאי, אז ער האט געטון שלא כהוגן, און פאר דעם זאגט ער ברענגט די פסוק אויכעט אראפ די ער ואונן די קינדער פון יהודה כאטשיג זיי האבן שוין נישט געלעבט און זיי האבן נישט גענידערט קיין מצרים ווייל די סיבה וואס זיי זענען געשטארבן איז אויכעט געווען ווייל זיי האבן געשטאמט פון די בת איש כנעני וואס דער אבן עזרא טייטשט עס דארט אויך אין פרשת וישב אז דאס מיינט א מענטש פון כנען. פסוק י"א, ובני לוי זענען געווען גרשון, קהת ומררי, פסוק י"ב, ובני יהודה ער ואונן, ושלה ופרץ וזרח, ער ואונן און שלה זענען געווען פון זיין ערשטע פרוי, און פרץ וזרח האט ער געהאט מיט תמר, וימת ער ואונן בארץ כנען, ויהיו בני פרץ חצרון וחמול. פרץ האט יא געהאט קינדער, צוויי קינדער, פאר מען האט אראפגענידערט קיין מצרים, זיי זענען מיטגעקומען, און דערפאר ווערן זיי אויסגערעכנט דא מיט זייערע נעמען. אונז האבן שוין אויסגעשמועסט אז לכאורה איז שווער פארוואס שרייבט ער דא אראפ ער ואונן זיי האבן שוין נישט געלעבט דעמאלטס. די רמב"ן פריער אין די סדרה זאגט אז וויבאלד די נשמה פון ער ואונן איז אראפגעקומען צוריק אין פרץ וזרח דאס איז דער סוד פון יבום וואס יהודה האט מייבם געווען זיין שניר, אנשטאטס דעם וואס א ברודער זאל מייבם זיין האט יהודה איר מייבם געווען, און ס'איז צוריק אראפגעקומען די נשמות און נתעבר געווארן אין פרץ וזרח די נשמות פון ער ואונן, קומט אויס אז זיי אליין זייער נשמה האט אויכעט גענידערט קיין מצרים און דערפאר ווערן זיי דא אויסגערעכנט, די חזקוני ברענגט א מדרש אז דאס איז געשריבן געווארן כדי מצער צו זיין יהודה. ווייל די גאנצע ירידה קיין מצרים איז נאר צושטאנד געקומען דורך יהודה וואס ער האט נישט מוחה געווען אויף די מכירה פון יוסף, ער איז געווען דער קעניג צווישן די געשוויסטער, ווען ער וואלט געזאגט אז מען זאל עס נישט טון וואלטן זיי זיך צוריקגעהאלטן, האט דער אייבערשטער געזאגט, דו האסט מצער געווען דיין טאטן, חייך, אז ווען דיין טאטע וועט זיך שוין פרייען, ער גייט זיך שוין טרעפן מיט זיין יוספ'ן, דעמאלט וועל איך אויפברענגען דיין טרויער, איך וועל דערמאנען דיינע פארשטארבענע קינדער ער ואונן, אז עס זאל זיין פאר דיר א צער. פסוק י ג די בני יששכר זענען געווען תולו ופיוו ויואב ושימרא און פסוק י ד די בני זבולון סרד ואילן ויחלאל פסוק ט ו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם דאס זענען די קינדער פון לאה וואס זי האט געבוירן צו יעקב אין פדן ארם ואת דינה בתו און דינה זיין טאכטער כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלש אלע נפשות פון זיינע זין און טעכטער זענען געוועזן דרײַ און דרײַסיק זאגט רש י אלה בני לאה ואת דינה בתו די זין רופט ער אן די זין פון לאה, און די טאכטער דינה רופט ער אן יעקב'ס טאכטער, הזכרים תלה בלאה, והנקבות תלה ביעקב, ללמדך דאס קומט דיך לערנען, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. שמועס די חזקוני אויס וויאזוי דאס ארבעט, געווענליך איז דער זכר משפיע א זכר און די נקבה איז משפיע א נקבה, אויב ס'איז געווען אישה מזרעת תחילה קומט דער זכר נאכדעם און ער טוט צעווארפן די ערשטע הזרעה און נאר די חלק הזכר בלייבט, און די זעלבע איז אויף פארקערט, טאמער איש מזריע תחילה וואלט עס ווען געדארפט זיין א זכר אבער ס'קומט די נקיבה נאכדעם און זי טוט עס פארשטערן. די מהרש"א אין מסכת נדה שטעלט זיך אויף די גמרא, לויט ווי מיר ווייסן אז דינה איז אנהייב אן געוועזן א זכר און נאר דורך די תפילות פון לאה איז זי נתהפך געווארן לנקיבה, קומט דאך אויס אז ביי איר איז אויכעט געוועזן אישה מזרעת תחילה, ווייל זי האט געדארפט זיין א זכר, און פארוואס ווערט זי אנגערופן און זי ווערט נתייחס נאך יעקב'ן? זאגט ער אבער אז דער פענח רזא ענטפערט אויף דעם, לויט וואס האמיר פריער געשמועסט, אז באמת איז די גאנצע עיבור פון דינה געווען בבטן רחל, און די עיבור פון יוסף איז געווען בבטן לאה, עס האט זיך ארומגעטוישט, קומט אויס אז דינה בתו. זי איז אייביג אן געווען א נקבה, און טאקע נישט ביי לאה נאר ביי רחל, אבער מתחילת יצירתה האט זי געדארפט זיין א נקבה, קען מען דאס זייער גוט מייחס זיין צו יעקב'ן. שלושים ושלש, זאגט רש"י ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל' ב', אז דו וועסט אויסרעכענען וועסטו זען אז ס'איז נאר דא צוויי און דרײַסיק נפשות דא. מ'וועט אויסרעכענען ראובן.

מיט דינה איז צוויי און דרײַסיק, ווי קומט מען דא אן צו דרײַ און דרײַסיק? אלא נאר זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר, די דרײַ און דרײַסיקסטע איז יוכבד וואס זי איז געבוירן געווארן צווישן די מויערן ביים אריינקומען קיין מצרים, שנאמר ווי ס'שטייט א פסוק אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים, איר הריון איז שוין געווען פאר מ'איז אריינגעגאנגען קיין מצרים, און איר לידה איז געווען אין מצרים. יעצט וועט מען זען שפעטער אין פסוק כ"ו אז מען רעכנט איר נאך נישט אויס אינגאנצן צווישן די יורדי מצרים, וויבאלד די לידה איז געווען אין מצרים, אבער דא ביי די דריי און דרייסיג האט מען איר שוין יא אריינגערעכנט. און דאס איז מרומז אויכעט אינעם פסוק וואס ס'זאגט כל נפש בניו ובנותיו. וואס איז די לשון רבים פון בנותיו? ער האט דאך נאר געהאט די איין טאכטער דינה. און די אנדערע טעכטער וואס זיי זענען געבוירן א צווילינג מיט די שבטים, זיי רעכנט מען דאך נישט אריין, ווי רש"י ברענגט שפעטער ארויס, זיי האבן שוין נישט געלעבט דעמאלטס, און אפילו אויב זיי האבן חתונה געהאט מיט די שבטים, שטייט דאך שפעטער מלבד נשי בני יעקב, די פרויען פון די קינדער פון יעקב, זיי רעכנט מען נישט אריין אין דעם חשבון. נאר די בנותיו דאס רעדט מען פון דינה מיט יוכבד, וואס בנות בניו הרי הן כבנותיו, ממילא שטימט דא זייער גוט די חשבון. יעצט האט מען שוין פריער געזאגט לויט די מפרשי הפשט איז דער דריי און דרייסיגסטער געווען יעקב אליין, זאגט דער אור החיים הקדוש אז דאס איז מדויק אינעם פסוק, ווייל דער פסוק זאגט כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלש, און ער זאגט נישט קיין לשון לידה, ווייל די אנדערע, אין פסוק י"ח בזלפה, שטייט ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש, אין פסוק כב, אלה בני רחל, אשר ילד ליעקב, כל נפש ארבעה עשר, פסוק כה, אלה בני בלהה, שטייט ותילד את אלה ליעקב כל נפש שבעה, דא שטייט נישט קיין לשון לידה, נאר אנהייב פון די פסוק ווען מען רעדט פון די בני לאה, אבער ווען ער מאכט דעם חשבון כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלש זאגט ער נישט קיין ווארט לידה, ווייל איינס פון די דריי און דרייסיג דאס איז געווען יעקב, וואס ער איז נישט געבוירן געווארן דורך איינע פון די פיר אמהות, נאר ער איז אויך געווען אינעם חשבון ווייל ער איז דער ראש המשפחה. און פאר דעם טאקע האט מען אים אריינגערעכנט ביי לאה און נישט ביי די אנדערע, ווייל ביי די ערשטע וואס מען הייבט אן ציילן, ער איז געווען דער אנהייב פונעם חשבון, מען הייבט אן ציילן פון יעקב ובניו, און דערפאר רעכנט מען אים אויס דא ביי לאה. דער רמבן זאגט אז געווענליך ווען מען רעכנט אויס די סדר פון יעקב'ס קינדער, גייט עס אדער קודם די בני הגבירות נאכדעם די בני השפחות, אדער גייט עס לויט די סדר פון די געבורט. דא זעהן מיר א אינטערעסאנטע סדר, ער רעכנט אויס די קינדער פון לאה, נאכדעם די קינדער פון זלפה, נאכדעם די קינדער פון רחל, און נאכדעם די קינדער פון בלהה. זאגט ער ווייל דא וויל ער דאך בעיקר צוקומען צו די שבעים נפש. הייבט ער אן לויט די רייע ווער ס'האט געהאט מער נפשות. ער הייבט אן פון לאה ווייל זי האט געהאט שלושים ושלש, נאכדעם זלפה מיט זעכצן, רחל מיט פערצן, און בלהה מיט זיבן.

פסוק יח, אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו, לבן האט אהינגעגעבן זלפה פאר זיין טאכטער לאה, ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש, זי האט געבוירן די אלע פאר יעקב, זעכצן נפשות. פסוק יט, בני רחל אשת יעקב, די קינדער פון רחל די פרוי פון יעקב די עיקר פרוי, יוסף ובנימין, זאגט רשי בני רחל אשת יעקב ובכולן לא נאמר בהן אשת, אלא שהיתה עיקרו של בית, בעיקר האט ער דאך חתונה געהאט מיט איר, און נאר ווען מ'האט אים אויסגעפאפט האט ער געמוזט אויכעט נעמען לאה און נאכדעם האט מען צוגעגעבן די שפחות אבער די עיקר סיבה פארוואס ער איז געגאנגען צו לבן איז געווען כדי צו נעמען זיין טאכטער רחל. דער רמבן זאגט אז ס'פעלט נישט אויס צו זאגן די פשט, ס'קען פשוט זיין וויבאלד ער רעכנט איר אויס צווישן די שפחות, צווישן זלפה און בלהה, האט ער געמוזט באטיטלען אשת יעקב כדי מ'זאל וויסן אז זי איז געווען אנדערש, זי איז געווען א גבירה און נישט קיין שפחה. פסוק כ, ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע כהן און את מנשה ואת אפרים, עס איז געבוירן געווארן צו יוסף'ן אין די לאנד מצרים, וואס עס האט אים געבוירן זיין פרוי אסנת די טאכטער פון פוטיפרע דער האר פון און, דער מנשה און אפרים זענען ביי אים געבוירן געווארן. פּסוק כא ובני בנימין זענען געווען, בלע, ובכר, ואשבל, גרא, ונעמן, אחי, וראש, מופּים, וחפּים וארד. פּסוק כב אלה בני רחל, אשר ילד ליעקב, דאס זענען די קינדער פון רחל, וואס איז געבוירן געווארן צו יעקב, כל נפש ארבעה עשר, אלע נפשות אינאיינעם זענען געווען פֿערצן, א חלק פון זיי זענען שוין געווען אין מצרים, און טאקע באלד, וועט דער פּסוק זיי עקסטער צעטיילן און רעכענען באזונדער. פסוק כ ג, ובני דן חושים, הייבט אן מיט א לשון רבים, די קינדער פון דן, און ער ענדיגט צו מיט איין קינד. זאגט דער אבן עזרא, עס קען זיין אז ער האט געהאט נאך א קינד, נאר יענער איז געשטארבן און מען רעדט נישט פון אים. אבער די גמרא אין בבא בתרא זאגט, אז פון דא איז א ראיה, אז אפילו איין קינד אליין קען ווערן אנגערופן מיט א לשון רבים, און די גמרא זאגט דארט אז ס'איז א נפקא מינה להלכה, ווען א מענטש לאזט איבער א צוואה פאר זיינע קינדער, און ער האט א זון מיט א טאכטער אז ס'קען זיין ער האט געמיינט אויסצושליסן די טאכטער אפילו דער זון אליין ווערט אנגערופן מיט א לשון רבים. און מיט דעם פארענטפערט מען אויכעט וואס איז געשטאנען אויבן כל נפש בניו ובנותיו. ער האט דאך נישט געהאט קיין צוויי טעכטער, אבער אפילו איין טאכטער אליין קען מען אויכעט אנרופן אין פסוק בנותיו. פסוק כ ד, די בני נפתלי זענען געווען, יחצאל וגוני ויצר ושלם, פסוק כ ה, אלה בני בלהה, אשר נתן לבן לרחל בתו, וואס לבן האט אהינגעגעבן פאר זיין טאכטער רחל, ותלד את אלה ליעקב, זי האט געבוירן דיע פאר יעקב'ן, כל נפש שבעה, אלע נפשות אינאיינעם זענען געווען זיבן. פסוק כ ו, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, אלע נפשות וואס זענען געקומען, מיט יעקב קיין מצרים, דאס מיינט זיי זענען ארויסגעגאנגען פון ארץ כנען אויפן וועג צו גיין קיין מצרים, יוצאי ירכו די וואס זענען ארויסגעקומען פון זיין דיכט, דאס מיינט אפשטאמיגע פון אים, דא רעכנט מען נישט אריין יעקב אליין, און מען רעכנט נישט אריין די פרויען פון יעקב, מלבד נשי בני יעקב, אויסער אויכעט די פרויען פון די קינדער פון יעקב, כאטשיג זיי זענען געווען אליינס קינדער פון יעקב. וואס די שבטים האבן חתונה געהאט מיט די תאומות וואס זענען געבוירן געווארן מיט די אנדערע שבטים, אבער זיי רעכנט מען נישט אריין אין דעם חשבון, אפילו אויב זיי האבן יא געלעבט, רשי זאגט אז זיי האבן שוין נישט געלעבט, דער רמבן זאגט אז עס קען זיין זיי האבן יא געלעבט נאר מען האט זיי נישט אריינגערעכנט דא אין דעם חשבון, ווייל מען וויל בעיקר צוקומען אז עס איז געווען זיבעציג נפשות וואס פון זיי איז ארויסגעקומען אזא גרויס פאלק, און א מאן מיט זיין פרוי רעכנט זיך פאר איינס, ממילא רעכנט מען נישט עקסטער די נשי בני יעקב, כל נפש ששים ושש. די אלע נפשות צוזאמען איז דא זעקס און זעכציק. זאגט רש י, כל הנפש הבאה ליעקב שיצאו מארץ כנען לבוא למצרים, ווייל לויט רש י דארף מען דא אראפנעמען פונעם חשבון אויכעט יוכבד, וואס זי איז נאר געבוירן געווארן אין מצרים, אבער ווען מען האלט אינמיטן אראפקומען קען מען נאכנישט רעדן פון איר ווייל זי איז נאכנישט דעמאלטס געווען אויף דער וועלט, ממילא בשעת מען רעכנט הבאה ליעקב מצרימה, די וואס זענען ארויס געקומען פון כנען צו גיין קיין מצרים רעכנט מען נאכנישט אריין יוכבד און פאר דעם בלייבט מען מיט זעקס און זעכציק, מען רעכנט אויכעט אראפ יוסף מיט זיינע צוויי קינדער, האט מען נישט קיין זיבעציג נפשות. שמועסט רש י אויס, ואין הבאה זו לשון עבר, די הבאה מיינט נישט וואס איז אנגעקומען קיין מצרים, זיי זענען אנגעקומען א לשון עבר, אלא לשון הווה, מען רעדט דא א לשון הווה וואס ער קומט, וואס זיי קומען, זיי האלטן נאך אונטערוועגנס און זיי קומען קיין מצרים. כמו אזוי ווי דער פסוק בערב היא באה, וואס דאס שטייט ביי אחשורוש, די אלע נערות וואס מען האט אים געברענגט, אז ביינאכט קומט זי, וכמו והנה רחל בתו באה עם הצאן, וואס דאס מיינט זי קומט מיט די שאף. לפיכך טעמו למטה באלף, דאס קען מען זען אויפן טראפ פון די ווארט הבאה, אז דער טראפ איז אראפ,

ווען זיי זענען אנגעקומען אהין זענען זיי טאקע געווען שוין זיבעציג, שמצאו שם יוסף ושני בניו, האט מען אריינגערעכנט אין יענעם חשבון אויך די יוסף מיט זיינע צוויי זין, ונתוספה להם יוכבד בין החומות, האבן זיי געהאט פונקטליך זיבעציג. ולדברי האומר תאומות נולדו עם השבטים, לויט די שיטה אז ס'איז געבוירן געווארן מיט די שבטים נאך צווילינג מיידלעך, צריכים אנו לומר זאגט רשי מוז מען זאגן שמתו לפני ירידתן למצרים, זיי האבן שוין נישט געלעבט בשעת מ'האט גענידערט קיין מצרים, שהרי לא נמנו כאן, זיי ווערן דאך נישט אויסגערעכנט דא. און אויף דעם שטעלט זיך דער רמבן אז ס'קען זיין אז זיי האבן יא געלעבט, נאר וויבאלד זיי האבן חתונה געהאט מיט זייערע ברודערס, זאגט די פסוק מלבד נשי בני יעקב, אז מ'רעכנט זיי נישט אריין, ווייל א מאן מיט זיין פרוי רעכנט זיך פאר איין נפש. זאגט רשי מצאתי בויקרא רבה עשיו שש נפשות היו לו, די מפרשים מוטשען זיך וועלכע שש נפשות פון עשיו רעכנט מען, איז דער באר בשדה ברענגט פון ספר הישר אז אויסער די פיר זין וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת וישלח, וואס דער פיפטער זין קרח איז געווען א ממזר, ס'איז געווען בן אליפז און נישט געווען א קינד פון עשיו קען מען אים נישט רעכענען, אבער פיר זין שטייט אויף עשיו אין פסוק און ער האט געהאט אויך צוויי טעכטער ממילא דאס זענען די זעקס נפשות.

פסוק כ ז, ובני יוסף און די קינדער פון יוסף אשר יולד לו במצרים וואס איז אים געבוירן געווארן אין מצרים נפש שנים, דאס איז נאך צוויי נפשות, ממילא אז דו וועסט אריינרעכענען יוסף מיט זיינע צוויי נפשות, איז כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, אלע נפשות פון יעקב'ס משפחה וואס זענען אריינגעקומען קיין מצרים איז געווען זיבעציג, לויט רשי רעכנט מען אויך צו יוכבד, ווייל מ'רעדט דא הבאה מצרימה ווען זענען זיי שוין אנגעקומען דעמאלס איז שוין יוכבד אויכעט געבוירן געווארן, לויט די אנדערע מפרשים רעכנט מען אריין יעקב'ן, און לבית יעקב קומט טאקע דאס מרבה זיין אז אלע נפשות פון יעקב'ס משפחה אריינגערעכנט די ראש המשפחה איז אלעס אינאיינעם געווען זיבעציג און כאטשיג, מ'רעדט דא פון די וואס זענען געקומען קיין מצרים און יוסף מיט זיינע קינדער זענען דאך שוין דארטן געווען, זיי זענען נישט יעצט געקומען אהין, זאגט שוין דער אבן עזרא און אנדערע אז מען רעדט על פי רוב, על פי רוב זענען די שבעים נפשות געקומען קיין מצרים, כאטשיג א טייל פון זיי זענען שוין דארטן געווען פון פריער. דער דעת זקנים ברענגט א דריטע מהלך ווי אזוי מען קען רעכענען די שבעים נפשות, אז דער אייבערשטער האט משלים געווען ער איז געווען דער זיבעציגסטער, און פאר דעם שטייט שבעים נפש. פסוק כ ח, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, דעם יהודה האט יעקב געשיקט פאר אים צו יוסף, להורות לפניו גשנה, אז ער זאל פאראויס ווייזן פאר אים קיין גושן, יהודה זאל גיין ערלעדיגן ביי יוסף איינער זאל קומען ווייזן דעם וועג פונקטליך וויאזוי מען גייט קיין גושן, און יהודה וויבאלד ער איז געווען דער שטערקסטער פון די ברידער, ער קען זיך דאס בעסטע מסדר זיין דארטן, צוגרייטן די הייזער, און צוגרייטן א בית מדרש, שממנו תצא הוראה ווי רש י ברענגט, ויבאו ארצה גושן, און זיי זענען אנגעקומען צום לאנד גושן. זאגט רש י להורות לפניו כתרגומו, דער תרגום זאגט לפנאה קדמוהי, וואס דאס מיינט לפנות לו מקום, ער זאל אים דארט פריי מאכן א פלאץ, להורות היאך יתישב בה, ער זאל אים דארט צוווייזן ווי אזוי ער זאל זיך דארטן באזעצן, אז יוסף זאל שיקן איינער וואס ער זאל צוהעלפן וואס זיי זאלן מסדר זיין דאס פלאץ געהעריג ס'זאל זיין ראוי פאר יעקב מיט זיינע זיבעציג נפשות. לפניו מיינט קודם שיגיע לשם, להורות לפניו, נאך פאר ער קומט אן אהין זאל שוין זיין דארטן צוגעגרייט. ומדרש אגדה להורות לפניו איז א לשון הוראה, לתקן לו בית תלמוד ער זאל אים צוגרייטן דארט א פלאץ צום לערנען, שמשם תצא הוראה וואס פון דארט וועט ארויסגיין די פסק הלכה. פסוק כט, ויאסר יוסף מרכבתו, יוסף האט אליין איינגעשפאנט זיין רייטוואגן ויעל, און ער איז ארויפגעגאנגען, לקראת ישראל אביו, אקעגן זיין טאטן ישראל, גשנה קיין גושן. וואס איז די פשט אז ער איז ארויפגעגאנגען? אדער זאגט די דעת זקנים אז דאס איז געווען פאר אים אן עליה, א דערהייבונג, אז ער איז געגאנגען מכבד זיין זיין טאטן, אדער איז ארץ גושן געווען העכער ווי ארץ מצרים, ארץ גושן געפינט זיך נעבן די גרעניץ פון ארץ ישראל, וואס ארץ ישראל איז העכער פון מצרים, דארט האלט מען אינמיטן ארויפגיין, ווען מען גייט פון מצרים צו ארץ ישראל גייט מען ארויף ארויף, און פון מצרים קיין גושן דארף מען אויכעט ארויפגיין. אנדערע זאגן אז ויעל וועט מיינען ער איז ארויפגעגאנגען אויפן רייטוואגן, צו גיין אקעגן זיין טאטן. דער דעת זקנים ברענגט דא אז גושן איז די שטאט וואס פרעה האט געהאט געגעבן פאר שרה אמנו נאך, און פאר דעם האבן די אידן אויסגעקליבן צו גיין דארטן וואוינען, ווייל דאס איז שוין געווען זייער חלק זייער אחיזה פון דורות פריער. זאגט דער פסוק וירא אליו, יוסף האט זיך באוויזן צו יעקב, ויפל על צוואריו, ער איז ארויפגעפאלן אויף זיין האלז, ויבך על צוואריו עוד, ער האט זייער פיל געוויינט אויף יעקב'ס האלז, אזוי לערנט רש י, דער רמבן זאגט אז דאס גייט ארויף אויף יעקב, ווי נאר יעקב האט דערקענט יוספ'ן, אנהייב האט ער אים נישט דערקענט, ער איז געגאנגען מיט קעניגליכע מלבושים, מיט א געוויסע מצנפת אויפן קאפ, האט ער אים נישט דערקענט, ווען ער איז געקומען נאנט האט ער אים דערקענט, ער זאגט אז יעקב'ס אויגן זענען שוין געווען אביסל אפגעשוואכט ווי ס'שטייט אין פרשת ויחי, גראדע דער בכור שור זאגט אז פארקערט וירא אליו מיינט אז דעמאלט האט ער נאך יא קלאר געזען, ער האט נאכנישט געהאלטן ביי ועיני ישראל כבדו מזוקן, ער האט אים יא קלאר געזען און ער האט הנאה געהאט פון דעם וואס ער האט אים געזען. אבער דער רמבן זאגט אז אנהייב האט ער אים שווערליך דערקענט, ווען ער איז געקומען נענטער און ער האט אים דערקענט איז יעקב ארויפגעפאלן אויף יוסף'ס האלדז, און יעקב האט ווייטער געוויינט, אזוי ווי די לעצטע צוויי און צוואַנציק יאר האט ער געהאלטן אין איין וויינען אויף דעם זון וואס ער האט פארלוירן, האט ער יעצט ווייטער געוויינט אויף אים. זאגט רשי,

באגייט זיך מיט א מענטש לויט זיינע מעשים, און ער טוט נישט פארמערן מער ווי דער מענטש האט געזינדיגט, אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל, ער האט געוויינט מער ווי געווענליך. אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף, ער איז נישט ארויפגעפאלן אויף יוסף'ס האלדז ולא נשקו האט אים נישט געקושט, ואמרו רבותינו אז די סיבה דערצו איז געווען, שהיה קורא את שמע, ער האט געהאלטן אינמיטן ליינען קריאת שמע. יוסף האט נישט געליינט דעמאלס קיין קריאת שמע. אדער ווייל ער איז געווען א עוסק במצוות כיבוד אב איז ער געווען פטור פון מצוות קריאת שמע, אדער וויבאלד ער האט געוואוסט אז ער גייט ארויספארן אקעגן גיין דעם טאטן האט ער געפעדערט און געליינט קריאת שמע פאר די צייט און ער איז אנגעקומען צום טאטן פונקט ביי די צייט וואס די ותיקין ליינען קריאת שמע און דעמאלט האט יעקב געליינט קריאת שמע, אדער האט יוסף אויך געליינט קריאת שמע אבער די הלכה איז. אז מען מעג מפסיק זיין אינמיטן קריאת שמע צו באגריסן איינעם וואס מען דארף האבן יראת הכבוד פאר אים, יראה, מפני היראה, קען אויך מיינען די יראת כיבוד אב, מורא אב, ממילא האט ער מפסיק געווען. זאגט די גור אריה, פארוואס טאקע האט יעקב פונקט דעמאלטס געליינט קריאת שמע? ווייל אזוי איז די סדר פון צדיקים אז ווען דער אייבערשטער שיקט זיי טובות און חסדים טוען זיי איינציגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און דעמאלטס ווייזט זיך ארויס אז אלעס איז לטובה, אלעס קומט פונעם באשעפער, דערפאר ווען ער האט געזען אז זיין זון יוסף וואס ער האט געמיינט אז ער איז שוין לאנג טויט, און ער האט אזוי פיל יארן געקלאגט אויף אים, און דא זעט ער ווי ער איז א קעניג, איז ער געווארן אנגעפילט מיט אהבה און מיט יראה פאר'ן אייבערשטן, ער האט אנערקענט אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, און האט מייחד געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיט'ן ליינען קריאת שמע אפילו עס איז נישט געווען דווקא דעמאלטס די זמן פון קריאת שמע און דערפאר האט יוסף דעמאלטס נישט געליינט קיין קריאת שמע, אזוי שטייט אויך פון חסידישע ספרים אז יעקב האט גענומען די אהבה וואס איז אים דעמאלטס נתעורר געווארן אין זיין הארץ, א גאר שטארקע אהבה צו זיין לאנג פארלוירענעם זון, און מיט די אהבה האט ער מקבל געווען עול מלכות שמים באהבה. פסוק ל', ויאמר ישראל אל יוסף, יעקב האט געזאגט צו יוסף אמותה הפעם, איך קען שטארבן דאס מאל, אחרי ראותי את פניך, נאכדעם וואס איך האב געזען דיין פנים, כי עודך חי, אז דו לעבסט נאך, יעצט קען איך שוין רואיג שטארבן. זאגט רש"י אמותה הפעם, פשוטו כתרגומו, ווי דער תרגום זאגט, אילו אנא מאית זימנא הדא, ווען איך וואלט ווען יעצט געשטארבן מנחם אנא, וואלט עס מיך נישט אזוי געשטערט, איך וואלט מיך געטרייסט מיט דעם פאקט אז איך האב דיך זוכה געווען צו זען ביים לעבן. ומדרשו, די מדרש טייטשט אמותה הפעם, איך וועל שטארבן נאר איינמאל. סבור הייתי למות שתי מיתות, איך האב געמיינט איך גיי שטארבן צוויי מיתות, בעולם הזה ובעולם הבא, שנסתלקה ממני שכינה, די שכינה איז דאך געווארן אפגעטון פון מיר, והייתי אומר האב איך געזאגט, שיתבעני הקדוש ברוך הוא מיתתך, די אייבערשטער גייט פאדערן פון מיר דיין טויט, איך בין געווען שולדיג, איך האב דיך געשיקט אויף א וועג, א מקום סכנה, צו די ברידער וואס איך האב געוואוסט אז האבן דיך פיינט, ממילא בין איך שולדיג אין דיין מיתה, האב איך מורא געהאט אז צוליב דעם וועל איך פארלירן מיין חלק אין עולם הבא, אבער עכשיו שעודך חי, יעצט אז דו לעבסט נאך, לא אמות אלא פעם אחת, וועל איך שטארבן נאר איינמאל, נאר פון די וועלט וועל איך אוועקגיין, אבער נישט פון יענע וועלט. דער אור החיים הקדוש שמועסט אויס, אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך שטעלט ער זיך פארוואס עפעס האט יעקב נישט געזאגט דאס נאכדעם וואס ער האט געהערט פון די שבטים אז יוסף לעבט, פארוואס האט ער פונקט אים געמוזט זען כדי זיך אזוי שטארק צו פרייען, זאגט ער ווייל כאטשיג יעקב האט שוין געהערט פון די ברידערס אז יוסף לעבט און ער האט זיי געגלייבט, וירא את העגלות, אבער ער האט חושש געווען אז אפשר איז ער געווארן משוקע אין די טומאת מצרים, ווער ווייס אויב ער איז געבליבן דער זעלבער אלטער, ערליכער, אויסגעהאלטענער יוסף. אבער דא אז ער האט אים געזען און הכרת פניו ענתה בו, צדיקים קענען דערקענען אויף א מענטש זיין גאנצע מצב אין אידישקייט און ער האט געזען אז ער איז בבחינת צדיק וואס ווערט אנגערופן חי, האט ער געזאגט, אחרי ראותי את פניך, איך זעה אויף דיין פנים כי עודך חי אז דו ביסט נאך ערליך, דו ביסט נישט געפאלן במדריגה, יעצט, אמותה הפעם, יעצט קען איך רואיג שטארבן, יעצט ווייס איך אז איך האב נישט פארלוירן דעם זון, דער אור החיים הקדוש דרוקט זיך אויס, ס'איז א דבר ידוע אז צדיקים זענען ענדערש מסכים נישט צו האבן דעם זון, ווי איידער ער זאל זיין א שלעכטער קינד, ממילא ווילאנג ער האט נישט געוואוסט אז ער איז ערליך האט ער גארנישט געהאט פון דעם אז ער לעבט, ער האט געוואלט זען אז ער איז עומד בצדקתו און נאר דעמאלט האט ער זיך געפרייט. פסוק ל' א', ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, יוסף האט געזאגט צו זיינע ברידער און צו זיין טאטנ'ס משפחה, אעלה, ס'וואלט זיך ווען געפאסט אז איך זאל דא בלייבן מיט ענק נאך אזא לאנגע אפוועזנהייט, מ'האט זיך אזוי געבענקט איינער צום אנדערן, אבער איך בין געצווינגען, איך מוז ארויפגיין, ואגידה לפרעה, איך דארף גיין דערציילן פאר פרעה. פארוואס רופט זיך דאס אן א לשון עליה ארויפגיין? אדער ווייל ארץ מצרים וואו פרעה האט געוואוינט איז געווען העכער ווי ארץ גושן, אנדערש ווי אונז האמיר פריער געזאגט אז גושן איז העכער פון מצרים איז דא א דעה אז מצרים איז העכער ווי גושן, אדער פשוט ווייל די קעניגליכע פאלאץ פלעגט מען בויען אויפן צענטער פונעם שטאט אויף א הויעכע פלאץ, פון דעם האט ער געזאגט אעלה ואגידה לפרעה, אדער האט ער דא געמיינט צו זאגן איך וועל ארויפגיין אויפן רייטוואגן און צופארן צו פרעה און איך וועל אים פארציילן, ואומרה אליו און איך גיי אים זאגן אחי ובית אבי, אשר בארץ כנען באו אלי, מיינע ברידער, מיין טאטנס שטוב, וואס זיי זענען פון לאנד כנען, זיי זענען דארטן געווען, זיי זענען יעצט געקומען צו מיר. זאגט רש"י, ואומרה אליו, אחי, ועוד אומר לו, והאנשים רועי צאן וגומר. רש"י איז מסביר אז די קומענדיגע פסוק איז א המשך מיט די פסוק, נישט אז די תורה קומט יעצט פארציילן א נייע זאך אז די מענטשן זענען געווען פאסטוכער פון שעף, נאר דאס איז א המשך וואס יוסף האט געזאגט, יוסף האט געזאגט צוויי זאכן, אעלה ואגידה לפרעה, איך גיי אים דערציילן, איך גיי אים דערציילן אז זיי זענען געקומען, ואומרה אליו און איך גיי אים זאגן דאס וואס שטייט אין די קומענדיגע פסוק אז זיי זענען פאסטוכער. פסוק ל' ב', והאנשים און די מענטשן, רועי צאן, זיי זענען שאף פאסטוכער, כי אנשי מקנה היו, ווייל זיי זענען פון שטענדיג געווען מענטשן מיט פי, זיי האבן געהאט פילע בהמות, א גאנצע ווירטשאפט מיט בהמות, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו, זייערע שאף און זייערע רינדער און אלעס וואס איז צו זיי האבן זיי געברענגט, טאקע אזוי ווי דו פרעה אליין האסט געהייסן אז זיי זאלן קומען קיין מצרים מיט זייער גאנצע האב און גוטס. פסוק לג. והיה און עס וועט זיין כי יקרא לכם פרעה, ואומר מה מעשיכם, זאגט יוסף צו די ברידער, טאמער פרעה וועט רופן צו ענק, און ער וועט ענק זאגן, וואס איז ענקער ווערק, וואס טוט עטץ פאר פרנסה, פסוק ל' ד', ואמרתם זאלט עטץ זאגן, אנשי מקנה, פי מענטשן, היו עבדיך זענען דיינע קנעכט געווען מנעורינו פון אונזער יוגנט ועד עתה ביז יעצט, גם אנחנו אויך אונז, גם אבותינו אויך אונזערע עלטערן, דאס איז וואס אונז טו מיר, דאס איז וואס מיר זענען באהאוונט, אנדערע זאכן קענען מיר זיך נישט אויס. בעבור תשבו בארץ גושן, די סיבה פארוואס עטס זאלט דאס זאגן איז, כדי עטס זאלט זיך קענען באזעצן אינעם לאנד גושן, וואס דארט איז דא א פיינע פאשע, און די סיבה וואס ער האט געוואלט אז זיי זאלן וואוינען אין לאנד גושן, כדי זיי זאלן טאקע האבן א גוטע פאשע, און אויך זיי זאלן זיין אפגעזונדערט פון די מצריים, זיך נישט דרייען צווישן די מצריים, די טמא'נע מצריים, און זיך אפלערנען פון זיי, כי תועבת מצרים כל רועה צאן, די סיבה פארוואס מען וועט ענק הייסן זיך באזעצן אין לאנד גושן, ווייל ס'איז מיאוס ביי די מצריים די אלע וואס טוען פאשענען שאף, ווייל דאס איז ביי זיי אן עבודה זרה, און זיי לאזן נישט אז מען זאל דאס פאשענען פאר די אייגענע געברויך. טייל ראשונים טייטשן כל רועה צאן ווער ס'טוט זיך אליינס אנזעטיגן פון שעף, דער איז מיאוס ביי די מצריים, ממילא זיי ווילן דאס נישט צוזעהן ווי מען פאשעט די שאף און מען שלאגט זיי, אזוי ווי געווענליך, הגם די מצריים אליין האבן אויכעט געהאט שעפעלעך, ווי צו מיר זעהן שפעטער פרעה זאגט ושמתם שרי מקנה על אשר לי, ער האט אליינס געהאט צאן, און מען זעהט אויכעט ביי די מכות אז די מצריים האבן געהאט שאף, אבער זיי פלעגן זיי פאשענען נאר אנשטאפן און מכבד זיין די אלע זייערע לעמעלעך און שעפעלעך ווייל זיי האבן געהאלטן דערפון, זיי פלעגן דאך דינען צו מזל טלה, ממילא פלעגן זיי האלטן די זאך פאר אן אפגאט, און ס'האט זיי זייער געשטערט ווען מ'איז זיך אומגעגאנגען מיט די בהמות אזוי ווי מיט אנדערע בהמות און מ'האט זיי געשלאגן ווען ס'האט אויסגעפעלט, פארדעם וועלן זיי ענק דערווייטערן יש אומרים אז תועבת מצרים איז נאר א צונאמען, ס'איז א עבודה זרה פאר די מצריים און ס'ווערט אנגערופן תועבה אין די תורה ווייל ס'איז א עבודה זרה. כל רועה צאן, די אלע וואס טוען פאשענען שאף, איז עס אן ארויפגעקוקטע זאך ביי זיי, ס'איז א חשוב'ע זאך ביי זיי און פאר דעם וועט מען ענק צוטיילן די לאנד גושן וואס איז די בעסטע חלק פון מצרים, ווייל עטס זענטס די באערטע מענטשן וואס זיי טוען פאשענען זייערע עבודה זרות. אזוי שטייט אין די ראשונים א מהלך. זאגט רש"י, בעבור תשבו בארץ גושן, והיא צריכה לכם, און דאס פעלט אויס פאר ענק שהיא ארץ מרעה, ווייל דאס איז א לאנד מיט א גוטע פאשע. וכשתאמרו לו, ווען עטס וועט אים זאגן שאין אתם בקיאים במלאכה אחרת, עטס קענטס ענק נישט אויס אין קיין שום אנדערע ארבעט, ירחיקכם מעליו, וועט ער ענק דערווייטערן פון אויף אים ויושיבכם שם ער וועט ענק דארט הייסן זיך באזעצן, כי תועבת מצרים וגו', ווייל דאס איז א מיאוס'ע זאך ביי זיי די אלע וואס טוען פאשענען שאף, לפי שהם להם אלהות ווייל דאס איז ביי זיי אן אפגאט און זיי קענען נישט צוזעהן ווי מען פאשעט דאס. קאפיטל מ"ז, פסוק א'. ויבא יוסף ויגד לפרעה, יוסף איז טאקע געקומען און דערציילט פאר פרעה ויאמר און ער האט געזאגט אבי ואחיי מיין טאטע און מיינע ברידער וצאנם ובקרם וכל אשר להם, זייערע שאף און רינדער און אלעס וואס איז צו זיי, באו זענען געקומען מארץ כנען פון לאנד כנען, אזוי ווי דו האסט געהייסן, והנם בארץ גושן, און זיי געפינען זיך יעצט אין לאנד גושן, וואס אונז האבן געלערנט פריער אין די סדרה, אז פרעה האט טאקע געזאגט אז מען זאל זיי באזעצן דארטן, אין דעם בעסטן חלק פונעם לאנד וואס דאס איז די לאנד גושן. פסוק ב', ומקצה אחיו, פון די שוואכע פון זיינע ברידער, לקח חמשה אנשים האט ער גענומען פינף מענטשן ויצגם לפני פרעה, ער האט זיי אראפגעשטעלט פאר פרעה. זאגט רש"י ומקצה אחיו מן הפחותים שבהם לגבורה, די וואס זענען געווען ווייניגער שטארק, שאין נראים גבורים, זיי זעען על כל פנים נישט אויס שטארק, שאם יראה אותם גבורים טאמער ער וועט זעען אז זיי זענען שטארקע, יעשה אותם אנשי מלחמתו, וועט ער זיי מאכן מלחמה לייט אז זיי זאלן פירן זיינע מלחמות, און דאס האט יוסף זיכער נישט געוואלט אז זיי זאלן דארפן פירן פרעה'ס מלחמות. ואלה הם, און די זענען די פינף וואס ער האט אראפגעשטעלט, ראובן שמעון לוי יששכר ובנימין. פארוואס פונקט די אותם שלא כפל משה שמותם כשברכם אין פרשת וזאת הברכה ווען משה רבינו האט געבענטשט כלל ישראל, די שבטים וואס ער האט נישט געדאפלט זייער נאמען די זענען די שוואכלינגען, אבל שמות הגיבורים כפל, די נעמען פון די גיבורים דאס האט ער געדאפלט, וזאת ליהודה ויאמר שמע השם קול יהודה, ולגד אמר ברוך מרחיב גד, ולנפתלי אמר נפתלי, ולדן אמר דן וכן לזבולון וכן לאשר, די אלע וואס זייער נאמען איז געדאפלט איז א סימן אז זיי זענען געווען שטארק, זהו לשון בראשית רבה, שהיא אגדת ארץ ישראל, אבל בגמרא בבלית שלנו מצינו, ביי אונז אין מסכת בבא קמא אין תלמוד בבלי טרעפן מיר אז פארקערט, די וואס זייער נאמען איז געדאפלט איז דאס טאקע א סימן פון שטארקייט, אבער ווייל מען האט זיי געדארפט שטארקן. שאותם שכפל משה שמותם הם החלשים, זיי זענען געווען באמת די שוואכע, ואותם הביא לפני פרעה, די האט ער געברענגט פאר פרעה, ער האט געברענגט, גד, נפתלי, דן, זבולון און אשר, וואס משה רבינו האט געמוזט דאפלען זייער נאמען ביי די ברכה כדי זיי צו געבן א שטארקייט, אה יהודה'ס נאמען איז דאך אויך געדאפלט און ער איז דאך זיכער געווען דער גיבור, זאגט ער ויהודה שהוכפל שמו דאס איז פאר א צווייטע סיבה, לא הוכפל משום חלשות, אלא טעם יש בדבר כדאיתא בבבא קמא, וואס די גמרא זאגט דארטן אז משה רבינו האט געזאגט די ברכה פאר ראובן, יחי ראובן, ראובן ואל ימות ויהי מתיו מספר, וזאת ליהודה, שמע השם קול יהודה. אז וויבאלד די ביינער פון יהודה האבן זיך ארומגעוואלגערט אינעם ארון, ס'איז נישט געווען מחובר, צוליב דעם וואס ער האט זיך אונטערגענומען א חרם טאמער ער ברענגט נישט צוריק בנימין, און כאטשיג מ'האט אים יא צוריקגעברענגט, אבער קללת חכם אפילו על תנאי, ווערט דאס מקוים. האט משה רבינו גע'טענה'ט, יחי ראובן ואל ימות, ראובן האט זיך נאר מודה געווען און געזאגט אז ער האט מבלבל געווען די געלעגער פון זיין טאטן נאכדעם וואס יהודה האט געזאגט צדקה ממני, קומט דאך אויס אז יהודה איז דער וואס האט גורם געווען פאר ראובן זיך מודה צו זיין, אויב אזוי וזאת ליהודה, פארוואס קומט זיך דאס פאר יהודה אז זיינע ביינער זאלן זיין צונומען? שמע השם קול יהודה, ער האט מתפלל געווען אז ס'זאל זיך צוריק שטעלן און ס'איז טאקע אזוי געשען. קומט אויס אז די סיבה פארוואס איז געדאפלט דארטן די נאמען ביי יהודה איז וועגן עפעס אנדערש. פירט רשי אויס ובברייתא דספרי שנינו בה בוזאת הברכה כמו בגמרא שלנו, אין ספרי אין וזאת הברכה טרעפט מען אזוי ווי ביי אונז אין די גמרא אז די שוואכע שבטים זיי האט מען געדאפלט די נאמען און מען האט אראפגעשטעלט פאר פרעה גד נפתלי דן זבולון און אשר. פסוק ג' ויאמר פרעה אל אחיו האט פרעה געזאגט צו יוסף'ס ברידער מה מעשיכם? וואס איז ענקער ארבעט? ויאמרו אל פרעה האבן זיי געזאגט צו פרעה רועה צאן עבדיך פאסטוכער פון שאָף זענען דיינע קנעכט, גם אנחנו גם אבותינו, אויך אונז, אויך אונזערע עלטערן זענען מיר שוין דורות פאסטוכער. פסוק ד' ויאמרו אל פרעה, עקסטער האבן זיי געזאגט פאר פרעה, לגור בארץ באנו, מיר זענען געקומען דא וואוינען אינעם לאנד ווי א פרעמדער, אונז האבן זיך נישט געקומען דא באזעצן אויף אייביג, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, ס'איז פשוט נישט דא קיין פאשע פאר די שאָף וואס איז צו דיינע קנעכט, אונזערע שעפעלעך האבן נישט אין ארץ ישראל וואס צו עסן. כי כבד הרעב בארץ כנען, ס'איז שווער דער הונגער אין לאנד כנען, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן, אונז בעט מען זיך אז אונז זאל מען קענען זיך יעצט באזעצן און אויפהאלטן ביזדערווייל, ווילאנג ס'ווערט נישט בעסער דער מצב אין ארץ כנען וועלן מיר זיך אויפהאלטן דא אין לאנד גושן. שטעלט זיך די רמבן, פון וואו איז געווען פאשע אין מצרים? אין מצרים איז דאך געווען פונקט אזא הונגער ווי אין כנען און אפשר נאך מער ווייל דארט איז געווען די עיקר גזירה. זאגט ער אז ס'קען זיין וויבאלד אין מצרים האט מען געהאט תבואה צו קויפן, האבן די מענטשן געגעסן תבואה וואס זיי האבן געקויפט, און זיי האבן איבערגעלאזט די גראז פאר די בהמות, אבער אין לאנד כנען האט מען נישט געהאט גענוג עסן צו קויפן פאר די מענטשן, און מענטשן האבן געריסן גראז און געגעסן און נישט איבערגעבליבן קיין פאשע פאר די בהמות, פארדעם האבן זיי געמוזט אריבערקומען פון כנען קיין גושן. פסוק ה. ויאמר פרעה אל יוסף לאמר, פרעה האט געזאגט פאר יוסף אזוי צו זאגן, אביך ואחיך באו אליך, דיין טאטע און דיינע ברידער זענען געקומען צו דיר. זאגט דער רמבן, ער האט פשוט געוואלט אנהייבן די שמועס, האט ער אים געזאגט, היות דיין טאטע און דיינע ברידער זענען געקומען צו דיר, זאג איך דיר, אז די לאנד איז פאר דיר, קענסטו באזעצן אין לאנד גושן. ס'איז נישט געווען אז ער האט אים געמאלדן עפעס א נייעס. א צווייטע פשט, זאגט דער רמבן, אז ער האט אים יא געמיינט ארויסצוברענגען, זאלסט וויסן אז זיי זענען געקומען צו דיר ווייל זיי האבן געהערט דיין כבוד אז דו ביסט דער מלך דא, דער מושל, און זיי פארלאזן זיך אויף דיר, ממילא מוזטו זען זיי אהערצושטעלן אלעס וואס איז אין דיינע מעגליכקייטן אז זיי זאלן זיך זייער גוט געפינען דא. דער אור החיים הקדוש זאגט אויך עטליכע פשטים, און איינס פון זיי, באו אליך זיי זענען געקומען פאר דיין טובה וועגן, ביז יעצט האבן אלע מצריים געמיינט אז יוסף איז אן עבד, ער קומט פון עפעס א שוואכע שטוב, און יעצט קענען זיי זיך איבערצייגן פון דעם וואס מ'האט אראפגעברענגט זיין גאנצע משפחה, זעהן אז ער קומט פון חשוב'ע מענטשן, פון די חשובים פון לאנד כנען, ממילא איז עס א טובה פאר דיר אז זיי זענען געקומען, נעם זיי שיין אויף. פסוק ו' זאגט פרעה פאר יוסף ארץ מצרים לפניך היא, דאס לאנד מצרים איז פאר דיר, במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, אין די בעסטע חלק פונעם לאנד זאלסטו באזעצן דיין טאטן מיט דיינע ברודער, ישבו בארץ גושן, ווילסט דאך אוודאי וויסן וואו איז די בעסטע חלק פונעם לאנד, זאג איך דיר זיי זאלן זיך באזעצן אין לאנד גושן. אזוי איז דא איין פשט, דער חזקוני ברענגט א פשט אז אביך זאלסטו באזעצן במיטב הארץ דארט וואו ס'איז דא א גוטע אטמאספער, גוטע לופט, ער איז דאך אן אלטער מענטש, ער דארף האבן א גוטע לופט, ער דארף נישט האבן קיין פאשע, זיינע בהמות נעמען שוין די קינדער אונטער זייער אויפזיכט, ואת אחיך ישבו בארץ גושן, ער זאגט אז כאטשיג ס'איז דא אן אתנחתא דא, קען מען אמאל פארקוקן אויף דעם, די אתנחתא דארף נישט אייביג איבערהאקן, און די ברודער וואס זיי דארפן נאך פאשענען זייערע בהמות זיי זאלן גיין אין לאנד גושן, אבער די טאטע זאל ער אויפזוכן עפעס א גוטן לופט. עפעס א פלאץ וואס איז זייער גוט פאר עלטערע מענטשן, און דארט זאל ער זיך באזעצן. זאגט דער פסוק ואם ידעת, און אויב דו ווייסט ויש בם אנשי חיל, ס'איז דא צווישן זיי געלונגענע מענטשן וואס זיי קענען זיך זייער גוט אויס אין פאסטוכעריי, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, זאלסטו זיי שטעלן אז זיי זאלן זיין די הערן פון די פי וואס איז צו מיר, זיי זאלן אויכעט האבן דעם אויפזיכט אויף מיינע בהמות. זאגט רשי אנשי חיל, קען נישט מיינען מענטשן מיט כח, מענטשן וואס זענען ראוי צו גיין אין מיליטער, מען טרעפט זיך דעם אויסדרוק פון א אשת חיל וואס פרויען גייען דאך בכלל נישט אין מיליטער, זעהט מען אז חיל מיינט פשוט א מענטש וואס איז געלונגען, ער איז מצליח, ער קען זיך גוט אויס אין זיין פאך, בקיאין באומנותן לרעות צאן, לגבי די שבטים וועט עס מיינען אז זיי קענען זיך גוט אויס אין פאשענען די שאף. על אשר לי, על צאן שלי אויף מיין שאף, רשי האט געלערנט אז פרעה האט אליינס געהאט שאף וואס ער האט געלאזט האדעווען, כאטשיג ס'איז געוועזן אן עבודה זרה פאר די מצריים, אבער ס'איז דא אפאר אופנים וויאזוי מ'קען האדעווען שאף, מ'קען זיי פירן אזוי ווי אנדערע בהמות מיט א שטעקן ווען ס'פעלט אויס, און דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען מיאוס ביי די מצריים, אבער ס'איז דא וואס מ'קען זיי האדעווען בדרך כבוד און אנפיטערן און אנפאשענען, אזוי ווי מען באגייט זיך מיט אן אפגאט, און דאס פלעגט פרעה מיט די מצריים טון. דער אבן עזרא זאגט גראדע אז שרי מקנה מיינט נישט קיין שאף, עס וועט מיינען פערדן מיט אייזלעך וכדומה, אנדערע סארטן בהמות וואס פרעה האט יא געלאזט האדעווען. נאך א פשט איז דא אויף דעם אנשי חיל, דער חזקוני זאגט אז דאס מיינט יא שטארקע מענטשן, וויבאלד מען פלעגט פירן די בהמות פאשענען אין מדבריות, פלעצער וואו ס'דרייען זיך חיות מיט רויבערס, האט ער געדארפט האבן שטארקע מענטשן וואס זיי זאלן זיין מיט די שאף. פסוק ז', ויבא יוסף את יעקב אביו, יוסף האט געברענגט זיין טאטן יעקב ויעמידהו לפני פרעה, האט אים אראפגעשטעלט פאר פרעה, שטייט דא אין בעל הטורים אז יעקב איז געווען אלט און שוואך, ער האט נישט געקענט אליין שטיין, מען האט אים געדארפט אראפשטעלן אויף א אופן וואס ער זאל זיך קענען אנלאנען און זיך האלטן שטייענדיג, און דאס האט טאקע גורם געווען אז פרעה זאל אים פרעגן ווי אלט ער איז, ווייל ער האט אויסגעקוקט ווי א זקן מופלג, וואס פרעה איז נישט געווען געוואוינט צו זען אזעלכע אלטע מענטשן, ויברך יעקב את פרעה, יעקב האט געבענטשט פרעה, וואס רשי לערנט אז דאס מיינט נישט געבענטשט, נאר ער האט אים באגריסט, אבער די רמבן זאגט אז דאס מיינט יא, ער האט אים געבענטשט, ער האט אים שיין אנגעווינטשן, אזוי ווי עס איז די סדר ווען חשוב'ע מענטשן טוען זיך באגעגענען מיט א קעניג. זאגט רשי ויברך יעקב היא שאילת שלום, ער פרעגט אים זיין פרידן, כדרך כל הנראים לפני המלכים לפרקים אזוי ווי די סדר פון די אלע וואס ווערן געזען פאר די קעניגן, צייטנווייז, סאלודער בלעז, ער האט אים סאלוטירט, ער האט אים געגריסט. פסוק ח' ויאמר פרעה אל יעקב, האט פרעה געזאגט צו יעקב, כמה ימי שני חייך, וויפיל זענען די טעג פון די יארן פון דיין לעבן, איז דער רמבן מסביר, אז ער האט אים געזען אז ער איז עפעס גאר אלט און צאמגעבראכן, ער האט פארשטאנען פון אים אז ער איז עפעס, מער ווי די געווענליכע עלטער פון אלטע מענטשן, יענע צייטן האט מען דאך שוין נישט געלעבט אזויפיל, און דא זעט ער פאר זיך אן אלטער מענטש, איז ער געווען זייער פארוואונדערט און ער פרעגט אים ווי אלט ער איז. פסוק ט', ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי, די טעג פון די יארן פון מיין לעבן וואס איך בין דא א פרעמדער, איז שלושים ומאת שנה. איך האב טאקע געלעבט אלעס אינאיינעם ביז אהער הונדערט און דרייסיג יאר, אבער נישט פאר דעם קוק איך אזוי אויס, מיינע עלטערן האבן נאך געלעבט אסאך מער פון מיר, מעט ורעים היו ימי שני חיי, די סיבה פארוואס איך בין אזוי צאמגעבראכן איז ווייל ווייניג און שלעכט זענען געווען די יארן וואס ווערן אנגערופן מיין לעבן, יארן פון א לעבן מיינט די גוטע טעג, איך האב געהאט זייער ווייניג גוטע טעג, און אפילו די טעג וואס האבן שוין יא געדארפט זיין גוט זענען אויך געווען פול מיט פארשידענע צרות, כ'האב מיר אייביג אפגעליטן פון עשו און פון לבן און נאך פון יוסף און אזוי ווייטער, אבער נישט וועגן מיין עלטער בין איך אזוי צאמגעבראכן ווייל ולא השיגו, את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם, מיינע יארן האבן נישט דערגרייכט די טעג פון די יארן פונעם לעבן פון מיינע עלטערן, אין די טעג וואס זיי האבן געוואוינט אויכעט אלס גרים, זיי האבן אויכעט מיטגעמאכט אבער נישט אזוי פיל ווי מיר, און דערפאר קוק איך אויס אזוי אלט און שוואך, ווייל איך האב זייער אסאך צרות מיטגעמאכט. זאגט רשי, שני מגורי ימי גרותי, כל ימי הייתי גר בארץ, אלע מיינע טעג בין איך געווען א פרעמדער אינעם לאנד, לא השיגו בטובה, ס'מיינט נישט, מיינע טעג האבן נאכנישט דערגרייכט די טעג פון מיין טאטן, ווייל דאס קען זאגן איינער וואס ער לעבט שוין נישט, קען מען זאגן אז ער האט נישט דערגרייכט צו די יארן פון זיין טאטע, אבער ווער זאגט פאר יעקב אז ער גייט טאקע נישט דערגרייכן און לעבן ביז הונדערט אַכציק יאר אזוי ווי זיין טאטע יצחק, נאר ער האט געמיינט צו זאגן אז זיי האבן נישט דערגרייכט צו די גוטס וואס זיינע עלטערן האבן געהאט אין זייערע יארן. פסוק י, ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. יעקב האט געבענטשט פרעה, און ער איז ארויסגעגאנגען פון פאר פרעה. זאגט רש"י, ויברך יעקב, כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, די אלע וואס געזעגענען זיך אוועקצוגיין פון די הערן, מברכים אותם ונוטלים רשות, זיי טוען זיי בענטשן, און זיי נעמען רשות אוועקצוגיין. און מה ברכה ברכו, וועלכע ברכה האט ער געבענטשט פאר פרעה, שיעלה נילוס לרגליו, אז ווען ער קומט אהין צום נילוס זאל די וואסער ארויפקומען. לפי שאין מצרים שותה מי גשמים, ס'רעגנט דאך כמעט נישט אין מצרים, אלא נילוס עולה ומשקה, דער נילוס קומט ארויף און ס'טרינקט אן די פעלדער, ממילא איז זייער וויכטיג ביי זיי אז דער נילוס זאל ארויפקומען, ומברכתו של יעקב ואילך, פון די בענטשונג פון יעקב און ווייטער, היה פרעה בא אל נילוס פלעגט פרעה קומען צום נילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ, ארויפגעקומען אקעגן אים, ס'האט אנגעטרונקען דאס לאנד, אזוי שטייט אין מדרש תנחומא, און פאר דעם טאקע האט זיך דעמאלטס אויפגעהערט די הונגער, ווייל די גאנצע הונגער איז דאך נאר געווען ווייל דער יאור דער נילוס איז נישט ארויפגעקומען. יעצט אז פרעה אז יעקב האט אנגעווינטשן פרעה, איז פרעה גלייך אהינגעגאנגען און די וואסער איז ארויפגעקומען, און מ'האט אנגעהויבן זען סימנים פון די ענדע פונעם הונגער. פסוק י"א ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, יוסף האט באזעצט זיין טאטן און זיינע ברידער, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, ער האט זיי געגעבן אן ארבטייל אין לאנד מצרים, ער האט זיי אהינגעגעבן זייערע הייזער און זייערע געגנטער אז דאס זאל באלאנגען פאר זיי, במיטב הארץ, אין די בעסטע פונעם לאנד בארץ רעמסעס, אין די געגנט רעמסעס וואס דאס געפינט זיך אין גושן, ס'איז דא א חילוק פון רעמסעס וואס איז דא א שוא אונטער די עין, וואס דאס איז געווען די אידישע געגנט, און נאכדעם איז דא רעמסעס מיט א פתח אונטערן עין, זאגט דער אבן עזרא דאס איז געווען די פיתום ורעמסס וואס די אידן האבן געבויט שפעטער. כאשר צוה פרעה, אזוי ווי פרעה האט אים באפוילן דאס צו טון, ווי דער רמב"ן שמועסט עס אויס, אז פרעה האט נישט געוואלט אז זיי זאלן זיין אזוי ווי פרעמדע דארט אינעם לאנד, ממילא האט ער געהייסן אז מען זאל זיי צוטיילן די אלע געגנטער זייערע, עס זאל באלאנגען פאר זיי, זיי זאלן זיין בעלי בתים אזוי ווי די אנדערע איינוואוינער פון גושן. זאגט רש"י רעמסעס מארץ גושן היא, ס'איז א חלק פון לאנד גושן, זיי האבן זיך טאקע באזעצט אין לאנד גושן, אבער אין די געגנט רעמסעס. שפעטער אין די לעצטע פסוק פון די פרשה שטייט אז זיי האבן זיך באזעצט אין לאנד גושן, זאגט דער מלבי"ם אז די לאנד רעמסעס איז זיי נישט גענוג געווען, זיי האבן זיך פארמערט, ויפרו וירבו מאוד האבן זיי נישט געהאט קיין פלאץ נאר אין די געגנט רעמסס, און דארט האלט מען שוין נאכדעם וואס ער האט פארטריבן אלע איינוואוינער פון זייערע געגנטער, ער האט אלעס אפגעקויפט פאר פרעה, נאכדעם וואס ער האט זיי געשפייזט, איז וויבאלד גאנץ גושן האט שוין דעמאלטס באלאנגט פאר די רעגירונג, האבן זיי דאס אהינגעגעבן און געשאנקען פאר יעקב מיט זיינע קינדער אז זיי זאלן זיך קענען באזעצן אין גאנץ גושן, דא אבער איז זיי גענוג געווען נאך די קלענערע געגנט רעמסס. פסוק י ב ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף, יוסף האט געשפייזט זיין טאטן און זיינע ברידער, און זיין טאטע'ס גאנצע משפחה, די גאנצע הויזגעזינד, אלע מענטשן, ברויט לויט די קינדער, זאגט רשי לפי הטף, לפי הצריך לכל בני ביתו, לויט וויפיל ס'האט זיך אויסגעפעלט פאר אלע שטוב מענטשן, פארוואס רופט ער אן די שטוב מענטשן לפי הטף, זאגט דער מזרחי, ווייל קליינע קינדער האבן א טבע אז זיי ברעקלען ארום מער וויפיל זיי עסן, און ער האט געדארפט געבן גענוג אז ס'זאל זיין אזוי אפילו אז די קינדער נאכדעם וואס זיי ברעקלען זאל נאך אלץ איבערבלייבן גענוג צום עסן און זאט ווערן. דער תורי זהב זאגט אז קינדער פארשטייען נישט אז ווען ס'איז א הונגער צייט דארף מען זיך אביסל מצמצם זיין, עסן ווייניגער, ס'איז נישט דא צופיל, האט ער געגעבן פאר זיין טאטע'ס משפחה לחם לפי הטף, בריווח, ער האט זיי געגעבן גענוג אזוי ווי די סדר פון קינדער אז מען קען זיי נישט איינצוימען און זאגן אז יעצט איז נישט דא גענוג יעצט דארף מען עסן אביסל ווייניגער, ער האט זיי געגעבן בריווח, דער ספורנו זאגט אבער פארקערט, ער זאגט אז ער האט געגעבן לפי הטף פונקטליך וויפיל מען דארף, נישט קיין איבעריגע מאכלים, ווייל די גמרא זאגט אז ווען עס איז דא א הונגער אויף די וועלט זאל נישט א מענטש זאגן איך גיי מיר אהיימגיין און עסן און טרינקען ושלום עלי נפשי, נאר מען דארף זיך משתתף זיין מיטן ציבור, אז ס'איז געווען א הונגער צייט האט ער געמוזט שפארן פון זיי און נישט געבן קיין איבעריגע מאכלים. פסוק י ג, ולחם אין בכל הארץ, גייט ער דא צוריק לויט רשי צו אפאר יאר פריער, די אנהייב פון די הונגער, וואס ס'איז נישט געווען קיין שום ברויט אינעם לאנד, כי כבד הרעב מאוד, די הונגער איז געווען זייער שווער, ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, די איינוואוינער פון די לאנד מצרים און פון די לאנד כנען זענען געווארן זייער אפגעמוטשעט צוליב די הונגער, זענען געווארן מיד און פארמאטערט פון צו זוכן עצות ווי אזוי צו קענען פארשאפן אביסל תבואה, זאגט רש י, ולחם אין בכל הארץ חוזר לענין הראשון, לתחילת שני הרעב, וואס גייט צוריק צו די אנהייב פון די הונגער יארן, נאך פאר יעקב האט גענידערט קיין מצרים, ותלה כמו ותלאה, לשון עייפות, כתרגומו, ודומה לו כמתלהלה היורה זיקין. פסוק י ד, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, יוסף האט איינגעזאמלט דאס גאנצע געלט וואס האט זיך געפונען אין לאנד מצרים און אין לאנד כנען בשבר אשר הם שוברים, ער האט דאס באקומען דורך די קויפונג וואס די מענטשן זענען געקומען און געקויפט פון אים תבואה. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה, יוסף האט אריינגעברענגט דאס גאנצע געלט צו פרעה אין שטוב, דאס ברענגט ארויס די ארנטליכקייט פון יוסף, אז כאטשיג ער וואלט געקענט טרעפן פארשידענע תירוצים פארוואס ער זאל אליינס קענען נהנה זיין פון די געלט, אראפנעמען אביסל פאר זיך, אבער ער האט נישט גענומען פאר זיך גארנישט, ער האט נישט אוועקגעלייגט פאר זיך קיין אוצרות, נישט געשיקט גארנישט קיין לאנד כנען, אלעס האט ער איבערגעגעבן פאר פרעה, וואס ער האט אריינגעגעבן זיין גאנצע טראסט אין אים, און ער האט אים טאקע נישט אנטוישט, ער האט אים איבערגעגעבן יעדע פרוטה, ער האט גארנישט געהאלטן פאר זיך, זאגט דער רמבן פון דא ביז סוף פון די סדרה, וויל ער טאקע ארויסברענגען יוסף'ס מעלות, מיט חכמה, מיט תבונה און מיט דעת, וויאזוי ער האט זיך אן עצה געגעבן מיט די מצריים, און אויכעט די חלק אז ער איז געווען א טראסטבארע מענטש, אז ער האט זיך נישט געשאפן אייגענע אוצרות, נאר ער האט אלעס איבערגעגעבן פאר פרעה, און שפעטער האט ער מקנה געווען די אלע מצריים פאר עבדים און זייערע פעלדער זאלן באלאנגען אלעס פאר פרעה, און דעסטוועגן דאך האט ער נושא חן געווען ביי אלע מענטשן, ווייל דאס איז געווען א געטליכע זאך, דער אייבערשטער האט געמאכט אז ער זאל האבן הצלחה אין אלע זאכן וואס ער האט געטון כאטשיג ס'איז נישט געווען לפי רוחם פון די ארטיגע איינוואוינער. זאגט רשי בשבר אשר הם שוברים מיינט נותנין לו את הכסף, זיי האבן אים געגעבן דאס געלט דורכדעם וואס זיי האבן געקויפט פון אים די תבואה. פסוק טו, ויתם הכסף, ס'האט זיך געענדיגט דאס גאנצע געלט מארץ מצרים ומארץ כנען, פון ביידע לענדער, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמר זענען די מצריים געקומען צו יוסף און געזאגט, הבה לנו לחם, געב אונז ברויט, ולמה נמות נגדך, פארוואס זאלן מיר אויסשטארבן אקעגן דיר, כי אפס כסף, ס'האט זיך שוין געענדיגט די געלט, זאגט רשי אפס כתרגומו שלים, ס'האט זיך געענדיגט דאס גאנצע געלט, סיי פון מצרים און סיי פון כנען, און דו שטייסט נאך דא מיט אזויפיל אוצרות פון תבואה, ס'איז נישט דא אפילו ווער ס'זאל דאס קענען באצאלן, די מענטשן פון כנען גייען שוין נישט קומען דא קויפן, זיי האבן נישט קיין געלט, מיר זענען מצריים, מיר באלאנגען צו דיר, ס'ליגט אויף דיר א פליכט אונז צו שפייזן, געב אונז ברויט, ווייל אנדערש וועלן מיר אויסגיין פאר הונגער און דו וועסט בלייבן מיט דיינע תבואה און קיינער וועט עס נישט קומען קויפן פון דיר. פסוק טז, ויאמר יוסף הבו מקניכם, ברענגטס ענקערע פי', ואתנה לכם במקניכם וועל איך ענק געבן ברויט אין אויסטויש פון ענקערע בהמות, אם אפס כסף, בתנאי טאקע אז ס'איז טאקע נישט דא קיין געלט. ער האט געוואלט זיכער מאכן אז ס'איז נישט דא מער קיין געלט פאר ער הייבט אן נעמען בהמות, ווייל לכתחילה האט ער נישט געוואלט נעמען אפילו שווה כסף, ער האט געוואלט די כסף אליין, ווי דער אור החיים הקדוש ברענגט ארויס, ער האט געוואלט אז די מצריים זאלן פארארעמט ווערן, און זיינע ברידער זאלן זיך נישט שפירן ווי ארעמע לייט אקעגן די רייכע מצריים, האט ער קודם געוואלט אויסנוצן זייער גאנצע געלט, און נאכדעם וועט מען זיי פארקויפן פאר די בהמות. פסוק י ז ויביאו את מקניהם אל יוסף האבן זיי טאקע געברענגט זייערע פי צו יוסף, ויתן להם יוסף לחם, יוסף האט זיי געגעבן ברויט, בסוסים, אין אויסטויש פון די פערדן, ובמקנה הצאן, אין אויסטויש פון די פי פון שאף, ובמקנה הבקר, די פי פון די רינדער, ובחמורים, אין אויסטויש פון די אייזלען, וינהלם און ער האט זיי געפירט, בלחם מיט ברויט, בכל מקניהם, צוליב אלע זייערע פי בשנה ההיא אין יענעם יאר. זאגט רשי וינהלם, כמו וינהגם, ודומה לו אין מנהל לה, ס'איז נישט דא קיין פירער צו איר, על מי מנוחות ינהלני, ער פירט אונז אויף די רואיגע וואסערן. דער רמבן שמועסט אויס אז וינהלם מיינט אז ער האט זיי געפיטערט ווייניג ברויט אויף אמאל, כדי זיי זאלן זיך נישט איבערעסן, די טבע איז אז אויב מען עסט זיך צופיל איבער נאך א הונגער קען מען פון דעם אליין אויסשטארבן, האט עס געמוזט גיין מיט א מאס, דאס שטייט דא אויך אין די ספורנו, אז די דאקטוירים זאגן אז אויב נאך א הונגער זעטיגט מען זיך צו שטארק אן, קען דאס צוברענגען א קרענק, וואס דאס האט מען ליידער מיטגעהאלטן און געזען אונזערע עלטערן און אור-עלטערן נאך די צווייטע וועלט קריג, אז די וואס האבן זיך צוגעכאפט צו די מאכלים נאך אזוי לאנג נישט עסן געהעריג זענען נעבעך קראנק געווארן פון דעם, ממילא האט זיי יוסף געפירט מיט א סיסטעם פון געבן ווייניג ברויט אויף אמאל זיי זאלן זיך קענען צוגעוואוינען צו עסן און נישט אויסגיין פון צופיל עסן. פסוק י ח ותתם השנה ההיא ס'האט זיך געענדיגט יענע יאר, ויבואו אליו בשנה השנית און זיי זענען געקומען צו אים די מצריים צו יוסף אינעם צווייטן יאר, ויאמרו לו און זיי האבן געזאגט צו אים לא נכחד מאדוני מיר גייען נישט פארלייקענען פון אונזער האר אז אונז האמיר נישט קיין נאך געלט אדער נאך בהמות, בשעת אונז האמיר באמת יא, כי אם תם הכסף, נאר די אמת איז אז ס'האט זיך געענדיגט דאס געלט ומקנה הבהמה, און אלע פי פון בהמות האבן זיך שוין אויסגענוצט אל אדוני, אלעס איז שוין אנגעקומען צו די הענט פון מיין האר, לא נשאר לפני אדוני, ס'איז נישט געבליבן פאר מיין האר נאך עפעס אוועקצונעמען פון אונז, בלתי אם גויתנו ואדמתנו, אויב נישט אונזער קערפער און אונזערע פעלדער, אונזער ערד, זאגט רש י, בשנה השנית, רש י לערנט אז דאס איז געווען שנית לשני הרעב, די צווייטע יאר פון די הונגער, נאך פאר יעקב מיט זיינע קינדער האבן גענידערט קיין מצרים. דער רמב ן זאגט אז ס'איז זייער שווער צו זאגן אז אין בלויז איין יאר פון א הונגער, האט זיך שוין אויסגענוצט סיי די גאנצע געלט פון מצרים און פון כנען, און סיי אלע בהמות, אזוי אז מ'האט שוין געמוזט אינעם צווייטן יאר אוועקנעמען זייערע פעלדער, לערנט טאקע דער רמבן אז במשך פון די ערשטע פינף יאר פון די הונגער האבן זיי געקויפט זייער תבואה מיט געלט, נאך פינף יאר האט זיך עס אויסגענוצט, די זעקסטע יאר האט מען גענומען פון זיי בהמות, און דאס וואס די פסוק זאגט דא ותתם השנה ההיא רעדט מען אז ס'האט זיך געענדיגט די זעקסטע יאר, ויבואו אליו בשנה השנית מיינט, די אנדערע יאר, די זיבעטע יאר, דעמאלטס האט מען אוועק גענומען זייערע פעלדער און מען האט זיי גענומען פאר עבדים, און דעמאלטס האבן זיי אנגעהויבן איינזייען, ווייל נאך די זיבן יאר האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן. זאגט רשי כי אם תם הכסף, כי אשר תם הכסף והמקנה, אז ס'האט זיך געענדיגט דאס געלט און די פי, ובא הכל אל יד אדוני, אלעס איז שוין אנגעקומען צו די הענט פון מיין האר, בלתי אם גויתנו כמו אם לא גויתנו אויב נישט אונזערע קערפערס. פסוק יט, האבן זיי גע'טענה'ט צו יוסף, למה נמות לעיניך, פארוואס זאלן מיר אויסשטארבן פאר דיינע אויגן, גם אנחנו, אויך אונז, גם אדמתנו, אויך אונזערע פעלדער, אונזער ערד, ווייל א פעלד וואס ווערט נישט באארבעט, שטארבט אפ, ס'געט גארנישט ארויס, ס'איז גארנישט ווערד, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, קויף אפ אונז און אונזער לאנדשאפט פאר די ברויט וואס דו וועסט אונז געבן, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, מיר און אונזערע פעלדער וועלן זיין קנעכט פאר פרעה, אונז זאלן מיר ארבעטן פאר אים, אונזערע פעלדער וועלן זיין פארקנעכטעט פאר פרעה אז מ'זאל נעמען דערפון א שטייער פאר'ן קעניג, ותן זרע, געב זאמען פאר אונז. ונחיה מ'זאל קענען לעבן ולא נמות און זאל מען נישט דארפן שטארבן, והאדמה לא תשם און די ערד זאל נישט זיין פארוויסטעט. זאגט רשי ותן זרע לזרוע האדמה, געב זאמען מען זאל קענען איינפלאנצן איינזייען אין דער ערד. איי וואס האט מען פון איינזייען? ואף על פי שאמר יוסף ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, ס'גייט דאך נאך זיין פינף הונגער יארן, מ'וועט נישט קענען אקערן און שניידן, וואס האט מען פון איינזייען? זאגט רשי, מכיוון שבא יעקב למצרים, ווען יעקב איז אנגעקומען קיין מצרים באה ברכה לרגליו, מיט, מיט אים איז מיטגעקומען א בענטשונג, והתחילו לזרוע, מען האט געקענט אנהייבן צו זייען, וכלה הרעב, ס'האט זיך געענדיגט די הונגער, וכן שנינו בתוספתא דסוטה, אזוי לערנען חזל, אז ס'איז נאר געווען צוויי הונגער יארן, די איבעריגע פינף יאר האט איז שוין געהעריג געוואקסן, און. ס'האט זיך געענדיגט די הונגער אין מצרים און אלע שטעלן זיך אז דעמאלטס קומט אויס אז יוסף'ס באשיידינג פון פרעה'ס חלומות איז נישט מקויים געווארן ווייל ער האט פאראויס געזאגט זיבן זאטע יארן און זיבן הונגער יארן קענען זיך די מצריים אוועק מאכן יוסף'ס גאנצע קלוגשאפט איז דא פארשידענע תירוצים די רמבן זאגט אז אין ארץ מצרים האט זיך טאקע אויפגעהערט די הונגער זייט יעקב איז געקומען, און יעדער האט מיטגעהאלטן אז ס'האט צו טון מיט יעקב, ווען יעקב איז געגאנגען צום נילוס איז די וואסער ארויפגעקומען לכבודו און ס'האט אנגעטרונקען די פעלדער און ס'האט זיך אויפגעהערט די הונגער, אבער אין לאנד כנען איז נאך יא געווען א הונגער, דארט האט אנגעהאלטן די הונגער נאך פינף יאר, און אזוי האט מען געזען אז די סיבה פארוואס אין מצרים איז נישטא קיין הונגער איז נאר אין זכות פון דעם נביא וואס ער איז געקומען. די גור אריה ברענגט א תירוץ אז די לעצטע פינף יאר איז אויך געווען אביסל א הונגער נאר נישט אזוי שטארק ווי די ערשטע צוויי יאר, ס'איז שוין געוואקסן אביסל אבער ס'איז נאך אלץ געווען ראוי צו ווערן אנגערופן א הונגער. די רמב"ן ברענגט א מדרש אז די לעצטע פינף יאר פונעם הונגער זענען געקומען קיין מצרים נאך יעקב אבינו'ס פטירה, ממילא ס'איז מקיום געווארן די חלום, ס'איז נאר נישט געווען נאכאנאנדיג. יוסף האט נישט געזאגט אז ס'גייט זיין זיבן יאר רציפות א הונגער, ס'איז געווען צוויי יאר, און נאכדעם געווען א הפסקה ווי לאנג יעקב האט געלעבט, און ווען ער איז נפטר געווארן דעמאלטס איז עס צוריק געקומען די לעצטע פינף יאר. ווי געשמועסט, דער רמבן אליין פאר זיך, לפי פשוטו של מקרא, האלט ער אז ס'איז יא געווען זיבן הונגער יאר. און דאס וואס עס שטייט דא אז זיי האבן געוואלט בעטן זאמען איינצופלאנצן דאס איז געוועזן שוין אין די זיבעטע יאר, זיי האבן געוואוסט אז ווען ס'וועט זיך ענדיגן די זיבן יאר וועט מען קענען פלאנצן אבער זענען זיי געקומען מיט א פלאן אז מ'זאל נעמען זייערע פעלדער און זיי אליין פאר עבדים און אזוי וועלן זיי האבן וואס צו פלאנצן ווייטער און זיי וועלן נישט אויסגיין פאר הונגער. לא תשם זאגט רש"י לא תהא שממה ס'וועט נישט זיין פארוויסטעט, אזוי ווי די תרגום זאגט לא תבור וואס דאס איז א לשון שדה בור א ליידיגע פעלד שאינו חרוש וואס איז נישט אויפגעאקערט. די רמבן שטעלט זיך אז די לשון הפסוק קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה איז משמע אז זיי האבן געוואלט ווערן עבדים כנענים אזוי ווי פאר פרעה, זיי זאלן באלאנגען אינגאנצן פאר אים, גופם קנוי לו, אויסער דעם וואס ער וועט נעמען זייערע פעלדער, וועלן זייערע קערפערס אליין אויכעט באלאנגען פארן קעניג. פסוק כ' שטייט אז יוסף האט אפגעקויפט די אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו, שטייט נישט קיין ווארט אז זייערע קערפער זענען אויכעט געווארן עבדים פאר פרעה. זאגט ער אז יוסף האט טאקע נישט אנגענומען זייער פלאן. זיי האבן געוואלט ווערן עבדים וואס די רעגירונג דארף זיי אויסהאלטן און שפייזן נישט קיין חילוק צו זיי ארבעטן אריין צו נישט, יוסף איז נישט געווען צופרידן פון אזא מין פלאן, מען קען נישט ארום גיין ליידיג, און וויבאלד מען איז אן עבד און מען באלאנגט פאר די רעגירונג דארף די רעגירונג אים שטיצן, ער האט געוואלט אז זיי זאלן אריין ארבעטן, אזוי שמועסט עס אויס דער נציב, האט ער געזאגט אז ער גייט מאכן מיט זיי אן אנדערע סיסטעם, אז מען גייט טאקע נעמען זייערע פעלדער, און זיי אליין וועלן נישט זיין קיין גאנצע עבדים פארן קעניג, נאר זיי וועלן זיין אזוי ווי אריסים, געדינגענע ארבעטערס וואס דארפן אריינלייגן אן ארבעט אין דעם פעלד, און לויט וויפיל ס'וואקסט ארויס וועלן זיי באקומען פיר חלקים און איין חלק וועלן זיי דארפן געבן פארן קעניג. זאגט ער, געווענליך ווען איינער האט אן אריס, וועט דער אריס נעמען למחצה לשליש ולרביע, דא אבער האט ער געטון א חסד מיט זיי, זיי זענען דאך געווען אויסגעהונגערט, זיי האבן נישט געהאט גארנישט, האט ער זיי אלעס צוגעשטעלט, און דאך האבן זיי געמעגט נעמען פיר חלקים, און געבן נאר איין חלק פאר פרעה, כאילו זיי וואלטן געווען די בעלי בתים דא. און אויף דעם ארויף האבן זיי טאקע זיך אויסגעדרוקט אין פסוק כה נמצא חן בעיני אדוני, ס'האט זיי זייער געפאלן די פלאן, זיי האבן געשפירט אז דאס איז א נשיאת חן וואס זיי האבן, אז מען טוט מיט זיי אזא חסד אז זיי דארפן נאר אראפגעבן א פיפטל פאר פרעה, אבער בשכר זאת האבן זיי זיך געדארפט פארפליכטן צו זיין משועבד פאר די פעלדער, זיי און זייערע קינדער אויף אייביג. און דאס האבן זיי טאקע צוגעזאגט מיט די ווערטער ואדמה לא תשם, זיי האבן זיך אונטערגענומען אז די לאנדשאפט וועט נישט זיין פארוויסטעט, זיי וועלן דארט ארבעטן מיט זייערע קינדער און אייניקלעך צו מאכן זיכער אז די פעלדער פון פרעה ווערן גוט אויפגעארבעט. פסוק כ. ויקן יוסף, יוסף האט אפגעקויפט את כל אדמת מצרים, אלע פעלדער און לאנדשאפטן פון מצרים לפרעה. ער האט עס געקויפט פאר פרעה'ן, כי מכרו מצרים איש שדהו, די אלע מצריים האט יעדער איינער פון זיי פארקויפט זיין פעלד כי חזק עליהם הרעב ווייל ס'האט זיך געשטארקט אויף זיי דער הונגער, ותהי הארץ לפרעה, און נאכדעם איז די גאנצע לאנד געווארן פרעה'ס אייגנטום, זאגט רשי ותהי הארץ לפרעה קנויה לו, אונטער זיין הערשאפט איז עס שוין לאנג געווען, יעצט איז עס געווארן ווי זיין פריוואטע אייגנטום. פסוק כא, ואת העם העביר אותו לערים, דאס פאלק וואס האט געוואוינט אין מצרים האט ער אריבערגעפירט פון איין שטאט צום אנדערן, מקצה גבול מצרים ועד קצהו, דאס איז אנגעגאנגען אין יעדן שטאט און יעדן געגנט פון מצרים, פון איין עק פון מצרים'ס גרעניץ ביז די אנדערע עק. זאגט רשי, ואת העם העביר יוסף מעיר לעיר, לזכרון ער האט געוואלט זיי זאלן גוט געדענקען שאין להם עוד חלק בארץ אז זיי האבן מער נישט קיין אייגענע טייל אינעם לאנד, והושיב האט ער באזעצט של עיר זו די מענטשן פון דעם שטאט בחברתה אין א צווייטע שטאט, ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת, די פסוק האט נישט געדארפט דאס אראפשרייבן, אלא להודיעך שבחו של יוסף, ער וויל ארויסברענגען די לויב פון יוסף, שנתכוון האט אינזין געהאט מיט דעם להסיר חרפה מעל אחיו, אראפצונעמען די שאנדע פון זיינע ברידער, שלא יהו קורין אותם גולים, מ'זאל זיי נישט אנרופן די פארטריבענע, ווייל מום שבך אל תאמר לחברך, אלע מצריים זענען געווען פארטריבן פון זייערע היימשטעט, קענען זיי נישט אנרופן אנדערע מענטשן מיט דעם צונאמען פארטריבענע. דער כלי יקר זאגט אז ס'איז שווער צו זאגן אז וועגן אזא קלייניגקייט האט ער געמאכט אזא איבערקערעניש אינעם לאנד, הונדערטער צו טויזנטער צו מיליאנען מענטשן ארומגעפירט פון איין געגנט צום צווייטן. זאגט ער אז די עיקר מטרה איז געווען כדי די אידן וואס זיי וועלן דארט זיין אין גלות זאלן נישט אזויפיל ליידן, ווייל די טבע איז אז א מענטש וואס ער איז איינגעגלידערט אויף א פלאץ און ער האט זיך נאך קיינמאל נישט געשפירט א פרעמדער, וועט נישט פארשטיין דעם פרעמדן. האט דער אייבערשטער געטון א חסד און ער האט אריינגעשיקט די אידן אין מצרים, וואס דאס איז א ארץ לא להם, וואס יוסף האט גענומען די מענטשן פון יעדע געגנט און זיי פארפרעמדעט און געשיקט א צווייטע געגנט, אזוי ארום ווען די אידן וועלן אריינקומען צו זיי און זיי וועלן זיין גרים ביי זיי, זאלן זיי נישט קענען זיך אומגיין מיט די אידן בכל חומר הדין, זאלן האבן אביסל מיטלייד מיט זיי, ווייל זיי האבן אויך אמאל געשפירט וואס ס'מיינט צו זיין א פרעמדער אין א פרעמדע פלאץ. און דאס איז טאקע דער פשט, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, ווייל עטס זענטס אליין אמאל געווען גרים שפירט עטס דאך וואס עס מיינט צו זיין א גר, פארדעם זאלט עטס ליב האבן דעם גר. און דאס איז געווען די כוונה פון יוסף, ער האט געוואלט אוועקנעמען די חרפה פון זיינע ברידער, מען זאל זיי נישט פארשעמען און אראפרייסן און טשעפענען, ווייל זיי זענען גולים וואס דאס איז א סימן אז דער אייבערשטער האט זיי נישט ליב און מען מעג זיי פייניגן, ניין, עטס אליין זענטס אויכעט גולים, מען האט ענק אויכעט אוועקגענומען פון ענקער היימשטאט, ממילא זאלן זיי זיך נישט אזוי צופירן די הענט איבער די אידן. שטייט אין די ראשונים נאך טעמים אויף דעם וואס מען האט אוועקגעפירט די פאלק פון איין שטאט צום צווייטן, דער בכור שר זאגט אז ער האט דאך געוואלט דא קונה זיין אלע זייערע פעלדער, אויב זיי וואלטן געבליבן וואוינען אויף זייערע אלטע אחוזות וואלט אדורכגעגאנגען א שטיקל צייט און יעדער וואלט גע'טענה'ט, די פלאץ באלאנגט פאר מיר, מיינע עלטערן זענען געווען די בעלי בתים דא, איך ווייס נישט וואס פרעה וויל, דאס איז מיינס. האט ער געוואלט מען זאל קיינמאל נישט פארגעסן אז ס'באלאנגט אלעס פאר פרעה, און מען זאל זיך קיינער נישט איינרעדן אז דאס איז נאך זייער פלאץ פון פריער, ס'איז זייער חזקה, פאר דעם האט ער זיי אלע אוועק געפירט צו פרעמדע פלעצער. דער אבן עזרא ברענגט א פשט, ואת העם, די פאלק וואס האט געוואוינט אין די גרויסע שטעט, העביר אותו לערים האט ער אריינגעפירט אין די שטעטעלעך און די דערפעלעך צו באארבעטן די פעלדער וואס האבן יעצט באלאנגט פאר פרעה. זאגט רשי מקצה גבול מצרים מיינט נישט אז די מענטשן וואס האבן געוואוינט אויף די רעכטע עק פון מצרים האט מען געלייגט ביי די לינקע ווייל דעמאלטס קומט אויס אז די מענטשן פון דער מיט האט מען נישט געשטערט, ניין, כן עשה לכל הערים אשר במלכות מצרים, פשט איז, אזוי האט ער געטון צו אלע שטעט וואס געפונען זיך אין מצרים'ס מלוכה מקצה גבולה ועד קצה גבולה פון איין עק פונעם גרעניץ ביזן אנדערן עק. פסוק כב, רק אדמת הכהנים לא קנה, נאר די לאנדשאפט פון די גלחים, דאס האט ער נישט אפגעקויפט, כי חוק לכהנים מאת פרעה, ס'איז געווען א באשטימטע געזעץ פאר די כהנים וואס זיי האבן באקומען זייער שפייז פון פרעה, ואכלו את חוקם זיי האבן געגעסן זייער באשטימטע פארציע אשר נתן להם פרעה וואס פרעה האט זיי געגעבן, על כן לא מכרו את אדמתם פאר דעם האבן זיי נישט פארקויפט זייער לאנד. די תרגום יונתן ברענגט דא אז די סיבה דערצו איז געווען וויבאלד זיי האבן גערעדט גוטס אויף יוסף בשעת ער האט געהאט צו טון מיט אשת פוטיפר, זיי האבן אויפגעברענגט א געוויסע סברה וואס דורך דעם איז ער געווארן ריינגעוואשן, אזוי שטייט אויכעט אין חזקוני, אין פירוש הראש, אלע זאגן אז די כהנים האבן זיך שיין אהערגעשטעלט ביי די משפט פון יוסף, און פארשידענע. סברות האבן זיי גענוצט אים ריינצואוואשן, און אויף דעם האט ער זיי צוריקגעצאלט יעצט, אז זייערע גיטער, זייערע פעלדער האבן געקענט בלייבן ביי זיי אין רשות. זאגט רשי הכהנים מיינט הכומרים, די גלחים, זיי באדינען פאר די עבודה זרות, כל לשון כהן משרת לאלהות הוא, ס'מיינט איינער וואס ער טוט דינען פאר א געוויסע כח, חוץ מאותן שהם לשון גדולה, אויסער דארט ווי מען קען עס טייטשן א לשון פון גרויסקייט, כמו כהן מדין, כהן און, דאס מיינט דער האר פון מדין און דער האר פון דער שטאט און. דער חזקוני טייטשט דא אויכעט אדמת הכהנים פון די הערן, און ער זאגט אז די סיבה פארוואס מען האט עס נישט אוועקגענומען, ווייל זיי וואלטן רעוואלטירט, ווען מען נעמט זיך צו די הויעכע מיניסטארן און מען וויל אוועקנעמען זייערע פארמעגנס, וואלטן זיי ארויסגעגאנגען אין א רעוואלט אקעגן דעם קייזער, דאס האט ער געוואלט פארמיידן. זאגט רש י חוק לכהנים, חוק, כך וכך לחם ליום, ס'איז געווען באשטימט פונקטליך וויפיל ברויט זיי דארפן באקומען אויפן טאג. פסוק כ ג, ויאמר יוסף אל העם יוסף האט געזאגט צום פאלק, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, איך האב היינט אפגעקויפט ענק און ענקערע פעלדער פאר פרעה, ווי דער רמבן שמועסט אויס, זיי האט ער נישט אפגעקויפט אינגאנצן, אבער ער האט זיי מיטגעקויפט מיט זייער פעלד אז זיי זאלן דארפן באארבעטן די פעלדער, הא לכם זרע, דא האט עטס זאמען וזרעתם את האדמה און זייטס איין דאס לאנד. זאגט רש י הא כמו הנה, כמו וגם אני הא דרכך בראש נתתי. פסוק כ ד, והיה בתבואות, ס'וועט זיין ווען ס'וועט אריינקומען די תבואה, ונתתם חמישית לפרעה, דארפט עטס געבן א פיפטל פאר פרעה, דאס זאל זיין די ערשטע זאך, נאך פאר עטס קוקטס אויב פון די אנדערע חלקים וועט זיין גענוג פאר ענק, זאלט עטס קודם נעמען איין פיפטל און געבן פאר פרעה, אזוי שמועסט אויס דער אור החיים הקדוש אז ס'איז געווען א קלוגע תחבולה פון יוסף ווייל די ערשטע זאך דארף מען אראפנעמען די שטייער פארן קעניג, וארבע הידות און די אנדערע פיר טיילן יהיה לכם זאלן זיין צו ענק, און ער טיילט עס טאקע איין אויף פיר חלקים, די ערשטע טייל וועט זיין לזרע השדה, דאס איז די וויכטיגסטע, די ערשטע זאך זאל מען אוועק לייגן צו האבן וואס צו פלאנצן אין פעלד פאר די קומענדיגע יאר, די צווייטע חלק זאל זיין ולאכלכם, ענק אליין זאלן האבן וואס צו עסן, די דריטע חלק ולאשר בבתיכם, פאר ענקערע קנעכט און דינסטן וואס זענען אין ענקערע הייזער, און די פערטע חלק ולאכול לטפכם, צו געבן צו עסן פאר ענקערע קינדער, ער כאפט אן די קינדער עקסטערע, ווייל זיי עסן מער ווי א צווייטן זאגט דער אור החיים הקדוש, אנדערע זאגן ווייל זיי עסן ווייניגער, פאר דעם כאפט ער זיי אן צולעצט, זאגט רש י, לזרע השדה שבכל שנה, צו קענען איינפלאנצן א יעדע יאר, ולאשר בבתיכם, ולאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם, טפכם זענען די בנים קטנים. פסוק כ ה ויאמרו האבן זיי געזאגט החיתנו, דו האסט אונז אויפגעלעבט, דו האסט אונז געגעבן א שטיק חיות, נמצא חן בעיני אדוני, לאמיר טאקע געפינען גענאדע אין די אויגן פון מיין האר, אז דאס זאל טאקע מקוים ווערן די פלאן, והיינו עבדים לפרעה, און אונז עמיר זיין עבדים פאר פרעה, אזוי ווי אפגעשמועסט, אז אונז עמיר באארבעטן די פעלדער, אזוי ווי אריסים, יארן לאנג, דורות לאנג, אונז עמיר זיין משועבד פאר די ארבעט פון די פעלדער פון פרעה. זאגט רש י נמצא חן, לעשות לנו זאת כמו שאמרת, אזוי ווי דו האסט געזאגט אזוי וועט מען טאקע טון, והיינו עבדים לפרעה, להעלות לו המס הזה בכל שנה, מען וועט אים ארויפברענגען די שטייערן א יעדע יאר, די פיפטל וואס מען געבט פאר פרעה פון די פעלדער. פסוק כ ו, וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים, לפרעה, לחומש. יוסף האט עס אראפגעשטעלט פאר א געזעץ ביזן היינטיגן טאג אויף די לאנד פון מצרים אז פאר פרעה דארף גיין א פיפטל פון אלעס וואס וואקסט, רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה, נאר די לאנדשאפט פון די גלחים אליין, דאס איז נישט געוועזן פאר פרעה. זאגט רשי לחוק שלא יעבור א געזעץ וואס וועט נישט אוועק גיין, עס וועט בלייבן אויף אייביג. פסוק כ ז, וישב ישראל בארץ מצרים, יעקב מיט זיינע קינדער האבן זיך באזעצט אין לאנד מצרים, בארץ גושן, דאס האבן מיר שוין פריער אויסגעשמועסט פונעם מלבים, שטייט ענדליך צו דעם אין חתם סופר, אז אנהייב האט מען געמיינט אז ארץ רעמסס איז גענוג פאר זיי, אבער שפעטער האבן זיי זיך אזוי פארמערט אז מען האט זיי געמוזט געבן די גאנצע לאנד גושן, און מען האט עס געקענט געבן ווייל עס האט נישט באלאנגט שוין פאר די מצריים. ויאחזו בה. זיי האבן געמאכט אן אחוזה דערין, זיי האבן קונה געווען די אלע געגנטער זייערע. ויפרו וירבו מאוד, זיי האבן זיך זייער געפרוכטבארט און פארמערט. זאגט רש י וישב ישראל בארץ מצרים, והיכן און וואו, אין וועלכן טייל פון מצרים, בארץ גושן, שהיא מארץ מצרים, דער רבינו בחיי שמועסט אויס, אז די שבטים האבן געזאגט, לגור בארץ באנו, זיי האבן גערעכנט אז זיי קומען נאר צייטווייליג, ווען נאר עס וועט זיך ענדיגן די הונגער וועלן זיי אהיימגיין קיין לאנד כנען. אבער יעקב האט געוואוסט דעם אמת אז דא דארף זיך אנהייבן די גלות מצרים, ממילא האט ער זיך שוין באזעצט דארטן להשתקע, ער האט געוואוסט אז זיי גייען שוין דארט בלייבן הונדערטער יאר. ויאחזו בה דאס איז א לשון אחוזה, א לשון פון אן ארבטייל, זיי האבן באקומען צוגעטיילט די שטחים זייערע פאר אן אחוזה, פונקט אזוי ווי די גלחים להבדיל, האבן געהאט זייערע אייגענע לאנד, און זיי האבן עס נישט געדארפט אוועקגעבן פאר פרעה, און זיי האבן באקומען געשפייזט פון פרעה, אלס א חוק מאת המלך, די זעלבע זאך איז געוועזן מיט די שבטים, אז יוסף האט זיי געשפייזט, אבער זיי האבן זיך געקענט האלטן מיט זייערע פעלדער און געגנטער, ס'איז געבליבן זייערס.